א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, ס'הייבט זיך שוין אן די שובבים, מ'דארף אנהייבן זיך צו נעמען אין די הענט אריין. די זקני חסידי ברסלב האבן מיך געלאזט רופן אויף א באהאלטן פלאץ, קיינער זאל נישט זען און וויסן, און זיי האבן געוואלט מיט מיר רעדן, און זיי האבן מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין אז איך מאך אזוי חוזק פון דעם גאנצן ר' נחמן, דער אר"י הקדוש האט אויך געגעבן תיקונים, וואס מאכסטו נישט חוזק פון דעם, און. טשעפע סתם מיט א צדיק, א צדיק וואס ער איז שוין נישט דא אויף דעם עולם, און ס'איז נישט קיין יושר. האבן זיי מיר מסביר געווען אזוי, ווען ס'טוט עס א גאסן יונג זאגט מען ער איז א משוגענער, ווען איר טוט עס, איז דא מענטשן וואס הערן נאך אויס אייערע זאכן אויס. האב איך זיי מסביר געווען אזוי, איך האב נאך געקענט אלטע ברסלב'ער חסידים, איך האב נאך געקענט ר' הערשעלע וואסילסקי, איך האב געקענט א איד ר' לעזער שלמה שיק וואס ער האט געארבעט אכצן שעה א טאג, געווען ביזי, געבן קונטרסים, מסביר זיין דעם דרך פון ר' נחמן, איך בין אויפגעוואקסן העכער ברסלב'ער בית מדרש. איך ווייס וואס ברסלב איז, האב איך נאר מסביר געווען, דאס וואס זיי פארקויפן אין ברסלב דאס איז נישט ברסלב, צו זיין א ברסלב'ער מוז מען האבן א פעקעדזש דיל, מ'מוז אויפשטיין חצות, און ווען נישט זאל מען כאטש אויפשטיין פארן עלות השחר, מ'דארף זאגן תהילים, מ'דארף זיין אגאנצן טאג אפגעהיטן פון זינד, אפילו ווען מ'פאלט דורך זאגן זאגט מען גראד פאר דעם אייבערשטן איים סארי איט העפענד, ווייסטעך. כ'בין א בשר ודם אבער כ'דריי מיך שוין צוריק. דאס איז דער אמת וואס ס'איז א ברסלב'ער חסיד. איך האב נאך געקענט רבי הערשעלע וואסילסקי מיט אנדערע וואס ממש ס'איז געלעגן אויף זיי עבודת השם. יעצט אין ברסלב געט מען אויך נישט צו טרינקען וואסער פארן דאווענען ווייל רבי נחמן זאגט אז מ'קען זיך נישט אוועקרירן פון א סעיף אין שלחן ערוך. נו שוין, איז ווייס איך דאך וואס ברסלב איז, ס'איז שלחן ערוך. יעצט לאמיר אבער פארשטיין די זאך. ווען דו זעסט אז ס'געשעט אזויפיהל אומגליקן, וואס איך ווייס, איך ווייס נישט אלעס, איך ווייס נאר אפאר מענטשן וואס ס'קומט א צייט און זיי הייבן אן מהרהר זיין בתשובה, און זיי זאגן ר' נחום איך בין דורכגעפאלן מיט א שיקסע אין אוקריינע איך בין געפארן צום רעבן צום ציון מיט א מעשה בוידעם איז אויך גענוג א גרויסע פראבלעם, איז דא אנדערע וואס זיי פארן לכתחילה צום ציון ווייל זיי ווילן דורכפאלן און דאס איז א מוראדיגער אומגליק זאגן זיי מיר. אז אונז הער מיר דיך אויס, אונז ווייס מיר פונקטליך וואס דארט גייט פאר, און זייט דעמאלטס האט זיך יעדער געמאכט עקסטער, למשל מערמלשטיין האט זיך געמאכט אז ער קומט בכלל נישט אין קלויז און נישט קלויז און גארנישט, ער האט נישט מיט די גאנצע באלאוני גארנישט, און מען וואטשט די קינדער, ס'דא אידן וואס ברענגען מיט קינדער און מען וואטשט זיי, זיי האבן עקסטערע טוילעטס, און ער זאגט מיר זייער אסאך האבן שוין היינט אזוי, ס'איז נישט נאר אברהם יצחק מערמלשטיין, ס'איז דא זייער אסאך, ס'איז א גרויסער שכח קומט דיר אז דו האסט אונז געזאגט וואס דארט גייט פאר. אונז וואלט מיר קיינמאל נישט געוויסט אז ר' מאיר גבאי וואס ער בויעט דעם רעבינס ציון און ער זוכט א תיקון פאר זיין נשמה האט דארט בועל געווען ביים רעבינס ציון אויף פושקינא אין דעם בילדינג פושקינא זעקס און פערציק ער איז געשלאפן א גאנצע נאכט מיט א שיקסע איך בין אראפגעגאנגען און ער איז אראפגעגאנגען איך האב אים געטראפן אונטן ער האט נישט געוויסט אז איך קום אים נאך שרייט אים די שיקסע ביסט געשלאפן מיט מיר א גאנצע נאכט האסט מיר געגעבן איך געדענק נישט גריווענע צו דאלער צען צען גריווענע צו צען דאלער האט ער גראד ארויסגעגעבן נאך א פופציגער און האט איר געגעבן. דאס מעג מען צולאזן? דאס וואס מען מאכט יעצט איבעראל תיקונים, דאס איז אויך וועגן נחום ראזענבערג, ווייל וואלט מען זיך נישט געטרויט צו רעדן אוי מען פארט צום הייליגן רעבן הייליגן בול, עטס פארט צום רעבן פארט עטס, איך זאג ביסט גערעכט ס'דא וואס זיי פארן טאקע ממש אויף צו זינדיגן, מען מאכט תיקונים וויפיל מען קען און זיי בעטן אז מען זאל נישט אזוי ווייט דיגרעיטן דעם גאנצן מהלך ווייל ווען נישט.

די פגם הברית ווערט אנגערופן גיהנום שאול תחתית, יעצט כדי מען זאל קענען ארויסקריכן פון דעם שאול תחתית וואס אין זוהר שטייט ס'העלפט נישט קיין תשובה, און בכלל כ'האב אזוי מסביר געווען ס'דא צוויי זאכן ס'דא תשובה און ס'דא שאול תחתית, איז טייטש אזוי, א מענטש קען זיין אין שאול תחתית און אן אנדערער וויל תשובה טוהן, תשובה מיט שאול תחתית האט נישט צו טוהן איינס מיטן צווייטן, רבי נחמן האט געזאגט ער וועט דיך ארויסשלעפן פון שאול תחתית, די פגם הברית. איז שאול תחתית, אויף ווער ס'טוט עס, כל באיה לא ישובון. טוסט עס א יאר צוויי דריי ביסטו פיניש אויף אייביג, יור נעווער גאנא קאם בעק, ליידער. אזוי ארבעט עס, אזוי ווי יעדע תאווה וואס מ'געוויינט זיך צו. כ'האב ענק געזאגט, טריי דיך אפצוגעוויינען פון טרינקען קאפי יעדן אינדערפרי, דער וואס טוט טרינקען, איטס נאט גאנא ווארק, די גוף ווערט יוזט טו איט, און דאס איז עס, יו דיד איט טווייס יור פינישד. האב איך זיי דאס אלעס מסביר געווען. און כ'האב מסביר געווען אז מ'דארף זאגן פאר די בחורים און די קינדער וואס זיי גייען אז ס'דא זוינע. ס. דעמאלטס וועל איך נישט אזוי ווייט האקן, זאג איך יואלי ראטה פירט א ישיבה, און ער זאגט צו די רבי האט געזאגט, און די רבי האט געזאגט מקווה קען נישט שאטן, און ער האט יעצט געזאגט א שיינע דרשה מקווה קען נישט שאטן, און דער דאקטער וואס ער זאגט אז א מקווה שאט דער איז נישט קיין דאקטער, ער זאגט די רבי נעמט אים צו די לייסענס, אלעס איז זייער פיין איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב אבער אן אנדערן פראבלעם, די חיות וואס זיי גייען אין די מקווה און זענען מטמא די קינדער די ברענגען אונטער די מקווה, איז במילא מען דארף זאגן פאר די קינדער ביידע וועגן. כ'האב געזאגט זאלסט זאגן פאר די קינדער אז ס'איז דא דא נחשים ועקרבים ס'איז דא דא זונות, ער אליין פארציילט יואלי ראטה אז איינמאל אינדערפרי ביי פאר בלאזן שופר האט מוהרא"ש זייער געוויינט, איז עס צוויי תלמידים יואלי ראטה מיט נאך איינער פרעגט וואס וויינסטו אזוי? זאגט ער נעמסטן אויף כ'זאג א כל נדרי דרשה צו א תקיעת שופר דרשה, איך קען מיך נאר נישט איינהאלטן און כ'קען עס נישט זאגן, כ'קען נישט יא זאגן און נישט זאגן, פרעגן זיי וואס איז געשעהן זאגן זיי מ'איז מיר געקומען זאגן אז היימישע בחורים. האבן געזינדיגט נעכטן ביינאכט ראש השנה ביינאכט מיט גויטעס. דער בחור דארף דאס אויך וויסן. און אז יואלי ראטה זאגט עס ברבים, זאג איך עס איבער. איך האלט א יעדער דארף עס וויסן. ווייסט, ס'איז געווען אין טאהש איז דא א די פרויען מקווה, ס'איז א קוואל מקווה, ס'איז ארויס אביסל פון שטעטל, מען האט דאך נישט געוואלט אז מען זאל זען ווי פרויען דרייען זיך דארט, האט מען געזאגט אז דארט איז דא שדים און קיינער זאל נישט אהינגיין ווייל די שדים קענען אים ווי מען זאגט שטערן, האט מיר דערציילט א בחור. ער ער איז שוין היינט א אינגערמאן, ער איז געווען דעמאלטס א בחור, און געוואלט זען וויאזוי א שד זעט אויס. איז געשטאנען א האלבע שעה און געוואטש ווי נאך א פרוי קומט און נאך א פרוי גייט און נאך א פרוי קומט און נאך א פרוי גייט. דערנאך זאגט ער פאר איינעם, דאס קען נישט זיין, די זעהן דאך אויס ווי געהעריגע נארמאלע פרויען. גייט ער צו און ער וויל מיט זיי רעדן. ער זאגט זיי האלאו. די חברה האבן זיך אזוי דערשראקן, ס'איז געווארן אן אימת מוות. סאו איך וויל פארשטיין, פארוואס דארף מען זאגן אז דארט איז דא שדים? פארוואס גייען פרויען ביינאכט אין מקווה? דערס נאטינג ראנג, דערס נאטינג ראנג אין די ריאליטי. מען דערציילט א מעשה, איך האב עס געהערט אמאל פון רבי יאסל וואסנער, ער האט אמאל געפרעגט דעם רבי'ן, שטייט אין שלחן ערוך אז ערב שבת קומט אהיים פרייטאג צונאכטס זאל מען שוין מאכן קידוש, האט ער געפרעגט דעם רבי'ן פארוואס דער רבי דאווענט אזוי שפעט מעריב, אז ס'זאל אויסקומען מען קומט אהיים אזוי שפעט, די קינדער זענען שלעפעריג, האט דער רבי געזאגט פאר רבי יאסל, איך וויל דיר עפעס זאגן, דיין פרוי איז יעצט אין מקווה, יא? וואס זאל איך זאגן פאר די קינדער, מען נעמט מען ווארט נאך א האלבע שעה, די מאמע קומט נישט אהיים נאך א האלבע שעה, יעדער ווערט נערוועז, וואס זאל איך פאר זיי זאגן? ממילא דאוונט מען מנחה מיט מעריב זייער שפעט ביי קבלת שבת, אזוי אז מען קומט אהיים, קומט מען אהיים בערך אין די זעלבע צייט וואס מען לאדט אראפ אין די מקווה, אבער די מקווה לאדט מען אראפ אין סאטמאר ביי רבינו תם. שוין, רבי יאסל האט געזאגט, דער רבי קוקט אזוי אויף יעדע זאך, זאגט ער, ווען אונז טוהמער א זאך קוקט מען פופציג יאר פאראויס וואס ס'גייט געשעהן. יעצט דער זעלבער רבי האט געהאט א פרויען מקווה, געהאט א מקווה, אונז האמיר עס אלע געזעהן אלץ קינדער, אונז האמיר געזעהן אפילו די העיר דרייער, ס'געווען א העיר דרייער אין מקווה, אונז געדענקט מיר אפילו די קאלער פון די העיר דרייער, סאו למעשה האט דאך דער רבי געלאזט די אלע זאכן, דאך משוגע איז ער נישט געווען, ווען ס'קומט. פרייטאג צונאכטס, און די מאמע, ווי מען זאגט, קומט נישט אהיים, וועט דאס קינד אנהייבן צו פרעגן ווי איז די מאמע, און פארוואס לאזט זיך די מאמע ווארטן? וועט מען זאגן אין מקווה? דאס איז א פארברעך. א איד האט מיר פארציילט אז ער האט זיך מוסר נפש געווען אין אמעריקע פארן שבת קודש, ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט יעדע וואך געהאט א נייעם דזשאב, און למעשה האט ער נישט מצליח געווען מיט די קינדער, אלע זענען געווען מחללי שבתים, און אנדערע זענען געווען מחללי שבתים און זייערע קינדער זענען געווען שומרי שבת. עס האט אים זייער וויי געטון, איז ער אריין צו ר' משה און האט זיך אויסגעוויינט די הארץ, פארוואס קומט זיך דאס מיר ווייל איך בין געווען א וואוילער און כ'האב מיך מוסר נפש געווען פארן שבת? האט אים ר' משה געזאגט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ווען דו ביסט אהיים געקומען פרייטאג צונאכטס און שבת, וואס האבן דיינע קינדער געהערט? אוי דער פארשאלטענער שבת! דער פארשאלטענער באלעבאס! די פארשאלטענע תורה! כ'האב שוין ווידער נישט קיין דזשאב, מ'האט מיך אויסגעזאגט פרייטאג, איך האב מער נישט קיין דזשאב. און ער האט הי קורסד גאד לייק דערס נאו ענד טו איט. שוין, האט דאס קינד געוואוסט, דער שבת איז פארשאלטן. שבת האט צוגענומען מיין טאטן די פרנסה, שבת מאכט אים צרות. איז ווען ס'איז געקומען צו זיין א שומר שבת, הי סטעיד ווערי פאר פראם איט. דער אנדערע איד האט נישט פארציילט די קינדער אז ער איז א מחלל שבת. ער איז געגאנגען מיטן זיבענער מנין ס'געווען שבת א זיבענער. מנין, ניין אזייגער האט מען שוין געפאנטשט די קלאק און מען האט געארבעט געהעריג ביז פינעווע. במילא איז זיינע קינדער נישט געווארן ברוגז אויף שבת און זענען געגאנגען אין תורה ודעת ביי ר' פייוויש מענדלאוויטש אדער אין ישיבה מספתא תפארת ירושלים און מען האט זיי אויסגעלערנט אז ס'איז דא א שבת קודש. זיי זענען נישט געווען ברוגז מיטן שבת. דעי ווארנט נאט ענגרי. פארשטייסט? איז מיט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס דער רבי האט זיך אזוי געזארגט אז די מקווה זאל נישט אויפהאלטן די סעודת שבת קודש, ווייל דער איד איז געווען א חכם מחוכם און ער האט געוואוסט אז די קינדער וועלן זעען אוי דער טאטע ווערט נערוועז, זעען שוין וויטער עס איז נישט דא עס איז שוין נישט דא און זעען און און אן צו געוואויר ווערן אז זי איז געקומען פון די מקווה איז במילא וועט ער שעלטן די מקווה. ער עט זאגן עס האט חרוב געמאכט אונזער שבת קודש טיש. מיין שיינקייט סתם אזוי אז ס'איז דא אזא זאך ווי א פרויען מקווה איז נאט א פראבלעם, קיין קינד פאלט קיינמאל נישט ביי צו פרעגן, אונז האמער געוואוינט און האמער געזען אין סאטמאר א מקווה וואו האמער געוואוסט ס'איז דא, און אויף ראדני סטריט איז געווען אין צעלים א גרויסע אויף די גלאז איז געווען אויפגעשריבן פרויען מקווה, וואס איינער איז געווארן הארני אדער סעקסי פון דעם? איינער איז זיך געגאנגען אויסרייבן וועגן דעם? פונקט ווי דו נעמסט א שאוער און גייסט אין מקווה נעמט זי אויכעט, איך מיין וואט איז גאוינג אן? ס'האט דאך נישט. גערעכט. ס'מיר דאך נישט, קיינעם איז דאך נישט וואס עס האט צו טון מיט א וסת און נאכדעם גייט זי וואוינען מיט איר מאן, און דאונט בי אווער פראטעקטיוו. יעצט האב איך געזאגט פאר די ברסלב'ער, איך בין דא צו מאכן מיט יעדן א דיעל, זעט זיך צו טון וואס איך זאג און איך טון וואס עטץ זאגטס, און זעטס, ס'איז געווארן אסאך בעסער איבעראל, געווען יעצט מיטינגען אין אלע תלמוד תורה'ס, איך זאג זיי זאלן עס דא אויך מאכן, און זיי האלטן עס ביי מאכן, זיי האבן מיר געזאגט, איז למעשה.

איז צוריק אין די פעדערן, ער מסדר קידושין, מען זעט דער טאטשט א כלה אן אונטער די חופה. אויב דאס איז געווארן פון ברסלב דארף מען אונז טראמפייטערן, ווייל נעקסטן דזשענערעישאן וועט מען זאגן ברסלב איז אז מען זאל זיין א נואף, פארן אויף אומאן, זאגן צען קאפיטלעך תהילים, גיין צום ציון, טובל'ן זיך אין א מקווה און כאפן אפאר זכרים, נאכדעם זאל מען. אהיימפארן און וויסן דער רבי האט צוגענומען אלע עבירות. דאס גייט זיין דער סוף. און מען קען וואוינען מיט אן אשת איש אויך. און יענער געפארן אויף וויסבאדן און וואוינען דארט מיט זכרים. שטאט אומאן איז ער אנגעקומען ראש השנה אויף וויסבאדן מיט א חבר. אונז מוזן מיר טראמפייטערן אזוי הויעך. מינימום וויפיל לייזער בערלאנד טראמפייטערט. מינימום. ווייל טאמער נישט עט אראפגיין אין די היסטערי אז. ברסלב איז געמאכט פאר זנות, און איטס אנבעליוועבל, מ'איז מחלל שם שמים פונעם רעבין און פון אלעם, דאס אז אברהם יצחק מערמעלשטיין און אפאר אידן האבן זיך געמאכט א קליינע קבוצה דארט, דאס ווייסט נישט יעדער, די אלע הונדערט טויזנט מענטשן וואס זיי פארן, איך ווייס נישט וויפיל ס'פארט, ס'פארן מסתם צען פופצן טויזנט מענטשן.

יעצט ווייס איך עטס זענטס א באנדע בלאפערס ליגענערס אזיאטישע מארמאראשע חברה די בעסטע ראיה איז עטס זענטס אזיאטישע מארמאראשע משוגעים אמער דעם סיגוטער וואס האט מאכיל נבילות וטריפות געווען צענדליגע יאר אין אמעריקע ער האט זיך ארויף געזעצט אויפן הייליגן סאטמאר רב'ס בענקל אמער אז אונז האלט מען שוין דארט קען שוין יעדער טוהן וואס ער וויל ס'איז שוין הותרה הרצועה און יעדער מחילה קראצער און יעדער פיפיק שטופער. און יעדער אויסרייבער וואס האט אויסגעריבן קינדער האט מען געזאגט, ער ער ער זיצט אין סאטמאר אויבן אן, ער איז א צדיק. איך האב מיך דען געשלאגן מיט שקצים? איך האב דאך מיך געשלאגן מיט די גרעסטע צדיקים, רבנים, מיט בערד ביז צום בעלי באטן. זיי זענען אונזערע גרעסטע שונאים און אונזערע קינדער'ס גרעסטע שונאים. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם אביסל אינטערעסאנטס, איך בין דא צוריקגעקומען אויף פאנאמא ווייל איך האב איבערגעלאזט וואס מ'דארף טון און אלעס גייט מיט ווידיאו, אבער דאס האט נישט צו טון מיטן כשרות, עס האט צו טון נאר מען דארף לייגן סיקא וואטער פרופינג, זאכן וואס עס האט נישט מיט הלכה, טאמער ליקט עס דארף מען עס עניוועי איבערמאכן. איך בין צוריק געקומען מען האט אלעס געמאכט אזוי ווי איך האב געוואלט, און יעצט גיי איך ענדיגן די מקווה, און נאכדעם גיי איך אויסרופן כשר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, יעצט האב איך ענק אמאל געזאגט. אז דער אלטער גערער רבי וואס איז רבי אברהם מרדכי האט געזאגט אז דער טעם פארוואס די ספרדישע אידן האבן נישט מיטגעמאכט די מלחמה אזוי ווי די אשכנזים ווייל זיי רעדן נישט אין א בית מדרש האב איך אים געזאגט סקען זיין מעיקט סענס איך מיין ער איז געווען א גרויסער צדיק ער וויסט וואס ער זאגט כ'וועל ענק זאגן אן אנדערע זאך וואס איך טראכט לבי אומר לי כ'ווייס נישט באמת צו ס'איז ריכטיג צו נישט אבער כ'האלט איך מעג עס זאגן ווען דא ביי די ספרדים האב איך פארמישט אין ארץ ישראל ביי זייער מקווה דא אין פענעמא, עטס ווייסט איך וויל ענק זאגן ביי זיי א וואכענדיגע דאווענען איז אזוי ווי א שבת'דיגע דאווענען, ס'דויערט א שחרית א שעה און פופצן מינוט, יעדער זיצט אויף א פלאץ, מ'לויפט נישט ארום, מ'זעצט זיך אראפ, כ'בין מורא'דיג נתפעל מיט וואסערע ערנסקייט זיי קומען אין א שול דאווענען, ס'איז למעשה זייער שיין צוצוקוקן א שחרית און בפרט א מנחה מיט א מעריב, ס'דויערט צייט, ס'איז א גאנצע זאך. כ'בין דא יעצט געווען האב שוין די פערדע מאל, כ'בין דא דאס צווייטע מאל אבער די פערדע ברית, עטס ווייסט וואס דא טוט זיך ביי א ברית? יעדער קומט ארויס מען איז פרייליך און יעדער געט אפ כבוד און ס'איז אנבעליוועבל, ס'דויערט צייט, מ'הייבט ערשט אן די מנין פון די ברית הייבט ערשט אן אכט אזייגער אבער נאכדעם הייבט זיך אן די דאס צוגרייטן מיט אלעם, האב איך געקלערט אפשר איז עס פון די סטרא אחרא, אה זעסט אזא פרייליכקייט אלעס אפשר שטופט דער שטן צו דעם, ווייסט איינער האט אמאל געזאגט. אז דער זעלבער שטן וואס ער לאט סאטמארער בחורים נישט לערנען הייסט פאר די מזרחי בחורים זאלן יא לערנען. קענסט דאך די אלע דזשאוקס. כ'האב געקלערט כ'וועל קוקן נאנט ביים מוהל בשעת ער מאכט די ברית. כ'האב מיך געשטופט פארנט אויבן אן, כ'בין ארויף אויף די בימה, און עט'ס קיינמאל נישט גלייבן וואס כ'האב געזען. כ'קען עס נישט גלייבן כ'קען נישט קומען צו מיר. ער האט געמאכט געהעריג מציצה בפה. ביי אונז ביי די אשכנזים, די דער ערליכערס, האבן א פראבלעם, ס'דא די פסח קרוין, איך האב געזען, מאכט נישט קיין מציצה אינגאנצן, און ער מאכט אויך די ברית מילה מיט אזא קלעם, דאס איז א אפאראט וואס ס'מאכט אז ס'זאל נישט בלוטן. איך דענק מיין מאמע עליה השלום האט געוואלט קומען רעדן מיט מיין מאמע איז רבי אנטשל'ס א טאכטער וואס ער האט געמאכט א ספר אוצר מעט אשר און זכר הברית אויף מילה האט ער געוואלט קומען רעדן צו מיין מאמע, זאגט מיין מאמע פיין. איז ער געקומען, ער האט נישט געהאט קיין בארד, האט מיין מאמע געזאגט זייט נישט ברוגז, גייט ארויס, איך האב נישט מיט אייך גארנישט. דעמאלטס האב איך נישט געכאפט וואס ווילסטו מאמע? איך זעה עס איין שטיק סטרא אחרא, ס'איז דא א מוהל רב וועלער פון קראון הייטס זאגט מען אז זיינע ברית'ן זענען ממש נישט כשר, מ'טאר אפילו נישט מאכן קיין ברכה על המילה, ס'איז א קליפער, ער שניידט אראפ ס'זאל נישט בלוטן, ממילא מוז ער נישט מאכן מציצה, און ער איז א רבי פון הונדערטער מאהעלים. פארוואס באמת האט דער אייבערשטער אויסגעהארגעט די אונגארישע מיט די אשכנזישע אידן? ווייל זיי האבן געמאכט א רעפארם מאוומענט, זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, דו ווילסט אזוי, אונז'מיר איבערדרייען דיין תורה ווי אזוי אונז וויל מיר, דער ספרדישער. ער קען אהיימקומען מיט אן אייניקל א מחלל שבת, אבער ער וועט וויסן ער איז א מחלל שבת, ער וועט וויסן אז ער טוט נישט גוט. נישט, כ'וועל איבערדרייען די תורה, א רעפארם מאוומענט, כ'וועל אריינשרייבן וואס איך וויל. איך האלט אז דאס איז די טעם פארוואס מ'האט זיי נישט געהארגעט און אונז האט מען יא געהארגעט, זיי זענען קרוב צום דרך האמת. שטעל דיר פאר א מאדערענע קהילה דא, כ'מיין ס'איז. אין נאו מענס לענד, אין פאנאמא. דער מוהל האט געמאכט מציצה בפה, און ער גייט אויך מיט א בארד. כ'האב עס נישט געגלייבט. עניוועי, עס איז געווען זייער א שיינע שמחה. די שמחה הייבט זיך אן בערך, די ברית הייבט זיך אן ניין, ניין אזייגער, ביז צוועלעווע עסט מען און מען לאזט זיך וואויל גיין, און מען לויבט דעם אייבערשטן. און איך האלט אז דאס איז דער טעם פארוואס היטלער האט זיי נישט געהארגעט. און בפרט נאך יעצט, זיי האבן געבעטן איך זאל זאגן דא א שטיקל דרשה, האב איך זיי געזאגט אז א ברית יעצט איז מורא'דיג א אינטערעסאנטע זאך, פארוואס? ווייל יעצט איז דאך, וואס איז דען געווען די גאנצע חנוכה? איינע פון די זאכן געווען אז מ'זאל נישט האלטן חודש, חודש מיינט א פרוי זאל נישט האלטן קיין וסת, זאל נישט גיין אין מקווה. זיי האבן געזאגט אז אידן האבן אן אנדערע זאמען, דאס הייסט ענטי סעמייט. סעמייט מיינט ס'איז אנדערע זאמען. די דייטשן האבן שוין געמאכט גרויסע מחקרים אין דעם און זענען ארויסגעקומען אז די אידישע זאמען איז נישט די זעלבע ווי דער גוי'אישע. פארוואס? ווייל אונז היט מיר זיך אפ מיט נדות, אנדערע זאכן, גייט אין מקווה. די מקווה איז אזוי ווי א רייניגונגס פראסעס, כ'האב זיי געזאגט. ווען דו האסט א טראפ בלוט אויף א ווייסן ליילעך, ס'איז זייער עקלדיג, יעדער עקלט זיך צו קוקן דערויף. נעם איין טראפ בליטש און לייג עס ארויף איז עס צוריק געווארן ווייס. האב איך זיי געזאגט אז די מקווה איז אזוי ווי בליטש פאר די נשמה. ס'וואשט אפ פון אלע פגמים, ס'וואשט אפ פון מזיד'ס, פון וואס דו ווילסט וואשט עס אפ. ס'שטייט אשר תקראו אותם במועדם, ראש חודש זאגט די גמרא אז אותם איז די אותיות אתם, וואס עטץ זאגטס אז ס'איז ראש חודש איז ביי מיר ראש חודש אין הימל, שטעל דיר פאר, אנבעליוועבל. זאגט דארטן די גמרא ווייטער, די גמרא דרשנ'ט עס, רשי ברענגט עס. אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים, אויף יעדע זאך העלפט א תיקון, אויף יעדע זאך קען מען פארעכטן, און דאס האבן די יוונים נישט געוואלט אונז זאל מיר גלייבן, ווייל ווען אונז גלייב מיר אין דעם קען מען נישט זיין פארלוירן, עניוועי איך האב געזאגט דאס זייער שיין, איך האב געזאגט אביסל פון דעם וואס איך האב געזאגט אויפן האטליין, אז די שמונה ימי מילה איז די זעלבע ווי די שמונת ימי חנוכה, און ס'איז אויכעט די זעלבע ווי די אכט טאג סוכות, אכט טאג אין ארץ ישראל. דאן האב איך געזאגט די אלע זאכן דאס איז איין מקור און איין שורש, און אז א אידישע טאכטער גייט אין מקווה קען זי אלע פגמים אפוואשן, אלעס קען ווערן אפגעוואשן, דער אר"י הקדוש זאגט ווען איינער טוט אן א טלית קען מען נישט דערקענען אויף אים די חטאים, ער זאגט אין פסוק שטייט משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן זאגסט איך זאל נעמען די אלע מענטשן זיין יראי השם שונאי בצע, זאגט ער אפשר וועט ער קומען מיט מיר מיט זיין טלית אנגעטון ווי זאל איך אים דערקענען, מיינט די וועלט, ער קומען צוגעדעקט מיטן פנים וועט ער נישט זען. נו האט דאך משה רבינו געדארפט קענען זאגן הייב דיר אויף דעם ציצית. דער תירוץ איז זאגט דער אר"י הקדוש אז מען טוט די גרעסטע חטאים און מען טוט זיך אן א טלית דערקענט מען עס נישט אויפן שטערן, אפילו משה רבינו אויך נישט, און ממילא איז זייער וויכטיג אז מען גייט, ס'איז געווען דא ערב חנוכה געווען די ברית האב איך געזאגט אז דאס קינד ברענגט יעדן אריין אין אזא הרהור תשובה, און מען איז מעלה, דער אייבערשטער איז מוחל, האב איך זיי געזאגט איר זאלט וויסן מען דארף. טוהן צו די זאך, מען דארף אנהייבן צו האלטן טהרת המשפחה, ס'איז די וויכטיגסטע זאך וואס איז דא, מען הייבט אן צו האלטן טהרת המשפחה, זייער א שיינע דרשה, דער עולם האט עס זייער ענדזשויט, און שוין. אבער ביי זיי איז דאס א גאנצע זאך, זיי האבן געהאט געדולד אינמיטן א ארבעטס טאג מיך אויסצוהערן. א מורא'דיגע זאך, וועגן דעם האט היטלער זיי נישט גענומען, נישט פאר קיין שום אנדערע זאך, כ'האב אויך באקומען אסאך טעלעפאן קאלס פון בחורים, כ'האב אזא הנאה. ס'איז מיר זייער שווער צו זאגן די דרשה ווייל כ'בין ארויסגעפארן פון ארץ ישראל פארטאגס, כ'בין אנגעקומען דא ביינאכט אַכטע ניינע ביינאכט אבער כ'בין געפארן געהעריג אַכצן ניינצן שעה, ס'איז נאר דא א טיים דיפרענס, זייער שווער געווען צו זינט צו האבן אבער ברוך השם. לפומא דעבידתא עבידן מטללתא. ווי שווער ס'איז, אזוי חשוב איז עס אין הימל. בחורים האבן מיך אפגעקאלט, מיידלעך האבן מיך אפגעקאלט, קאלן מיך אסאך מאל אפ, איר ווייסט נישט ווי גוט איר זאגט און איר ווייסט נישט וואסערא געוואלדיגע הנאה אונז האמער, און וויפיל חיזוק דאס גיט אונז, און וויפיל אונז היט מיר זיך אפ פון אסאך עבירות חמורות, ווייל אונז ווייס מיר אז איר זאגט זייער גוט, און אונז ווייס מיר אונז האמיר נאך א תיקון, אונז זעמיר נישט פארלוירן אויף אייביג, דאנקט מיר אייך מורא'דיג, און זיי זאגן מיר באמת אז זיי טרייען זיך אפצוהיטן. פון אסאך עבירות וועגן די דרשה, נישט סתם האסט גוט געזאגט, איטס ביוטיפול סעד, זיי ארבעטן אריין מורא'דיגע כוחות אז זיי זאלן נישט נאכאמאל נכשל ווערן, און ווען ס'קומט צו דער שווארצע רוח און ער הייבט זיי אן צו זאגן אוי האסט אזויפיל געזינדיגט, האסט אזויפיל געזינדיגט, האסט שוין נישט קיין תיקון, ווער ווייסט צו דער אייבערשטער וועט אים מוחל זיין, נעמען זיי א שטעקן און האקן אן דעם שווארצן רוח, זיי האקן אים אן, זיי זאגן כ'האב דיך אין דר'ערד. צו יעדע זאך איז דא א תיקון, עס איז נישט דא אזא זאך וואס מען קען נישט מתקן זיין, ממילא האב איך הנאה אז ברוך השם אז מען טוט, מען העלפט ארויס די אלע מענטשן. יעצט איינער קאלט מיך אפ א רב און מאכט אזוי ביליג דעם אייבערשטן, און זאגט דער אייבערשטער איז געווארן א קאנטראקטער מיט אן ענדזשעניר, ער האט געמאכט מקוואות, זאג איך אים דאס איז דער גרעסטער כבוד פארן אייבערשטן אז אידן אין א גוף, קענען קאנטראלירן די מערכת השמים אז דער אייבערשטער זאל האבן הנאה אז מען האט נישט געוואוינט מיט די מענער ווען מען איז געווען א נידה, און דער אייבערשטער קומט אראפ אליין בויען מקווה'ס פאר כלל ישראל פאר אידישע טעכטער, דאס איז די גרעסטער כבוד פארן אייבערשטן, דאנט לוק עט איט ראנג זאג איך. כ'האב אסאך מאהל ווען א רב מאכט א מקווה און ס'איז נישט גוט געמאכט. יעצט איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען עס פאררעכטן, איין וועג איז צו זוכן א היתר, און דער אנדערע וועג איז מען זאל עס איבערמאכן, זאג איך אייביג פאר יעדן, דער אייבערשטער שעמט זיך נישט צו זאגן, כ'האב געמאכט בונה עולמות, כ'האב געבויעט עולמות, ומחריבם, כ'האב זיי נאכדעם חרוב געמאכט, כ'האב נישט געהאלטן אז ס'איז גוט אזוי, ס'איז בעסער אנדערש, האב איך עס איבערגעמאכט, איז לכאורה דאך נישט פארשטיין, דעם אייבערשטן איז דאך מגיד מראשית אחרית, דער אייבערשטער כאפט שוין דעם סוף. און דו הייבסט אן דעם אנפאנג, נו וויאזוי איז דאס אז ער האט געמאכט און ס'האט אים נישט געפאלן, יא געפאלן, נו וואסערע מין גערעדעכץ איז דאס? בין איך אייביג מסביר, דער אייבערשטער וויל דיך אויסלערנען, אז דו בויעסט א זאך וואס דאס האט צו טון מיט קדושה און ס'האט א פראבלעם, למשל איינער האט געבויט א גרויסע שול, ער האט מיך געלאזט רופן, ער האט עס מיר געוואלט ווייזן, האב איך אים געוויזן אז די טוילעטס זענען פונקט העכערן ארון קודש. האט ער געזאגט ביסט גערעכט, ער האט זיך נישט געכאפט, מען האט איבערגעבויעט די גאנצע שול, די זעלבע אויך מיט א מקווה, איך און צו האמיר ווייניג מאל איבערגעבויעט מקווה'ס, א רב האט נישט גוט געבויעט, זאג איך אים צעווארף עס און בוי אויפסניי, זאג איך אים זעהסט, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געשריבן בונה עולמות ומחריבן, קיינער איז נישט גרעסער פונעם אייבערשטן, איז עס ריכטיג? דער אייבערשטער שעמט זיך נישט, ער זאגט, איך האב געבויעט, איך זעה עס וועט נישט זיין גוט אזוי, עס וועט זיין בעסער אנדערש, נישט וואס ער האט לכתחילה דאס נישט געזעהן, נאר. סגייט שוין אזוי, דאס איז דער צמצום געמאכט אזוי אז מזאל אויף די וועלט דאס ליינען און קיינער זאל זיך נישט שעמען צו זאגן הער אויס, גרעסער פונעם אייבערשטן בינעך נישט, דעם אייבערשטן האט געפאסט איבערצובויען וויל איך אויך איבערבויען, ממילא מיר האבן כשר'ע מקווה'ס און כשר'ע שילן, אבער נישט אז דער אייבערשטער וואלט עס נישט געקענט אויסרעכענען פון אנפאנג, נאר ער האט עס דירעקט נישט געטון אזוי ווייל ער האט געוואלט ווייזן, עס קומט אין עבודת השם, אמאל דארף מען איבערבויען אויך. אהרן איז ביזי אז ירושלים איז עיר הקודש הערסט? איך האב געמיינט ער איז א רב ער זיצט און לערנט. כ'דענק איך בין געווען אמאל ווען איך בין א בחור בין איך געווען אין ענגלאנד ווייל ס'האט אויסגעבראכן די מלחמה אין ארץ ישראל אין סיקסטי סעווען און כ'האב מורא געהאט אז טאמער כ'וועל אהיימקומען וועט מיין טאטע שוין נישט וועלן איך זאל צוריק פארן בין איך געפארן ביז ענגלאנד און דארט בין איך געבליבן פיר וואכן זעמיר דארט געווען נאכדעם איז געווען שבועות און איז אלעס צוריק געפארן אויף ארץ ישראל. שוין, בקיצור, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן רבי אברהמ'עלע ראנד, ער איז געווען דער ראש ישיבה דעמאלטס פון די מתיבתא, תיבתא, איז געווען די גרויסע סאטמארע, לעבן סאטמארע בית מדרש איז געווען דארט א ישיבה, ס'האט געהייסן מתיבתא, עניוועי, יעצט, יעצט, דעמאלטס איז געווען די מקווה'ס אנגעפילט מיט פאליטיקס, ווייל משה דיין האט געזאגט אזוי און דער אזוי, און נאסער האט געזאגט און רבין האט געזאגט.

ש איז א שייגעץ, א רשע מרושע. איך האב חברים וואס זענען שוחטים, זיי האבן מיר געזאגט ער האט זיי געלאזט שעכטן אן קבלה, ווייל ס'האט אויסגעפעלט דעמאלט צו גיין וויינלאנד, ס'האט אויסגעפעלט אין שלאכט הויז מער פלייש. ער איז א רשע, איך האב שוין מיט אים געהאנדלט אזויפיל מאל, ער איז דאך אזא שטיק רשע, אויסערדעם איז ער א מענטל ריטארדעט משוגענער אויך, ער האט נישט קיין נארמאלן אויסבליק אויף א זאך, א צודרייטער, עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. דער רשע האט יעצט עפעס א נייע זאך, ער איז דאך ביזי אז ער וויל זיין דער הויפט פון די טשיקנס, און זאליקא לאכט זיך אויס, ער האט זיך זיינע טשיקנס אין מאנטריאל, איז דא יעצט עפעס א נייע מין טשיקן, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מען פראנאונסד עס, בארא ראק, עפעס אזוי, ער געט א הכשר אויף דעם אז מען מעג דאס שעכטן, ממילא גייט ער אונטערברענגען זאלי, פארשטייסט? איז למעשה איז דער עולם האלט אז ער פארשטייט צו שחיטה, ער איז א לאו לייף. איך זאג ענק, איך האב א חבר, ער האט מיר געזאגט ער האט נאך נישט קיין קבלה, נישט יעצט, שוין צען יאר צוריק, און ער האט אים געהייסן זאל אריין גיין שעכטן. איך האב אן אנדערן חבר, ער איז א דיין אין לעיקוואד, ער איז געווען דער צוויי טאג א וואך האט ער געוואטשט אויף די טשיקנס אין וויינלענד, די בעלי בתים האבן געטענה'ט ס'איז צופיל געלט די הכשר געלט, איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט פון עפעס א סקווער שוחט, האט ער געמאכט דער משגיח אויכעט, א שוחט קען פסק'ענען טשיקנס? ער איז דאך נוגע בדבר, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, ער איז א לאו לייף. איז למעשה סאיז א מוראדיגער אומגליק וואס דא גייט פאר, איז איך ווייס נישט צו יענע טשיקענס זענען מסורת צו נישט, זיי זאגן סאיז עפעס מער מיט די מסורת צו ווייניגער, איין זאך קען איך דיר זאגן, ווילאנג דער שייגעץ הילל וויינבערגער איז זיין רב המכשיר איז זיין שחיטה איז נבילה און טרייפה אלל דע וועי, נבילה און טרייפה. ער האט אויסגעווארפן גוטע שוחטים ווייל זיי האבן אים געזאגט מען קען נישט אזוי, איך קען נישט מאכן אזאלכע פראדאקשענס. און אלעס איז ווי מ'זאגט דאקיומענטעד, ס'איז נישט קיין דזשאוקס. עניוועי, אבער לאמיר צוריק קומען דא מיט דעם ינשוף. סאו דער ינשוף, האט דער רבי געזאגט, איז א משוגענער פיש. האט א יונגעל געפרעגט, נו ווי קומט אריין דער פיש צווישן די עופות טמאים? זאגט ער, וועגן דעם איז ער דאך משוגע. אז דו ביסט א פיש, בלייב אין וואסער, ביי די פיש. פארשטייסט? האב איך געזאגט דאך דארטן פאר דעם רב רנד, רבי אברהמ'לע רנד, אויב ער איז א דיין, פארוואס זיצט ער נישט און לערנט? פארוואס מישט ער זיך אין פאליטיק? וועגן דעם האט מען אים אראפגענומען דעם טייטל וואס ער האט געהאט. הרב, מען רופט אים נישט הרב משה דיין, מען רופט אים משה דיין, ווייל ער מישט זיך אין פאליטיק, ער איז אינוואלווד טו מאטש, עניוועי, נאכדעם האט מען מיר געזאגט אז דער איד איז א תם, מען ווייסט נעבעך נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג, שוין, איז למעשה די זעלבע דא מיט דעם משוגענעם אהרן, אהרן, ער האט יא אנערקענען צו נישט אנערקענען,

האט גארנישט מיט דעם צו טון צו ס'איז יא די קעפיטל צו נישט, און ווען מ'מאכט ווען דערפאר יא די קעפיטל, דעמאלטס האבן זיי נאכנישט געהאט ירושלים, אבער ווען מ'מאכט ווען דעם חלק וואס זיי האבן געהאט, וואס וואלט ווען דעמאלטס געווען? דאס איז נישט די מלחמה קעגן ציונות. עניוועי, כ'האב געוואלט בעטן אהרן טייטלבוים, נישט רב, ווייל דו מישט דיך אין פאליטיק האסטו פארלוירן דעם טייטל רב. זעץ דיך לערנען, זע דיין שטעטל זאל זיין מער מוצלח מיט תורה און יראת שמים, און הער אויף מיט זיין פארמישט מיט די מלחמה קעגן ציונות. דאס איז א געפייגערטע מלחמה, די ציונים האבן פארלוירן אלעס, עניוועי זיי זענען פארלוירן אן ארץ ישראל, איך בין געווען דארטן שבת נאכדעם וואס ס'איז געווען מ'האט דעקלערירט ירושלים פאר די קעפיטל, איך האב דאך נישט ווי צו דאווענען, און כ'האב געהאט דארט א דירה אויף רחוב יפו, און ממילא כ'האב געהאט א דירה אויף רחוב יפו, שטעל דיר פאר ראש השנה האב איך נישט געהאט ווי צו דאווענען, איז די לעבאביטשער זענען ארום געגאנגען זיי האבן געבלאזן שופר פאר די אלע מענטשן וואס זענען אויף רחוב יפו, האב איך געהאט, יוצא געווען צו הערן שופר, שוין יום כיפור. דארף מען דאך נישט קיין שיל, מען דארף דאך דארט פאסטן. בין איך געזעסן אויף א גאס אין רחוב יפו און כ'האב דארט געפאסט. סוכות איז אויך געווען די זעלבע, א איד האט מיר געמאכט דארט א סוכה ווייל ער האט געדארפט האבן פאר חול המועד, ער האט א סטאר דארט. שוין, ממילא האב איך געהאט אלעס אויף רחוב יפו. איינע פון די זאכן וואס כ'האב באמערקט איז, ווען איך בין געגאנגען אויף רחוב יפו פלעג איך דורכגיין, ס'איז געווען אמאל א טיאטער וואס ר' עמרם בלוי פלעגט יעדן שבת דארטן גיין פראטעסטירן יעדן פרייטאג, צונאכטס און געכאפט מכות, אה, דאס איז דער באקאנטער טעאטער דארט אויבן אויפן בארג ביי רחוב הנביאים, און סאטמאר האט עס אפגעקויפט און זיי האבן געמאכט דערפון פאר צו פארדינגען, מען האט פארקויפט צו פארדינגען הייזער, איך מיין עפעס הונדערט און צוואנציג משפחות צו וויפיל, יעצט ווען איך בין ווען אהרן טייטלבוים נעם איך ווען אראפ ס'איז דארט דא א ריזיגע שטיין, און דארט שטייט אז דאס איז די געוואלדיגע שמוציגע מאווי טיאטער וואס איז געווען אפען שבת, אדער איך פארדעק עס מיט אביסל סעמענט און ס'וואלט געווען ווי מ'זאגט קיינער ס'איז לא יזכר ולא ישמע, מ'וואלט קיינמאל נישט געדענקט וואס דארט איז געווען. אזוי ווי ס'דאך דער סאקמער קאקמער און זענען דאך אלע ציונים און זיי האבן ליב מדינת ישראל, איז געגאנגען און זיי האבן עס שיין באגלעט און באפוצט און איך גיי דארטן דורך און איך ליין עס און איך זעה אז דא איז די. גרויסע טיאטער, בקיצור נעם קודם אראפ דעם סיין פאר דו ביסט מסביר אז ירושלים איז עס אונז עמיר עס נישט אנערקענען, ווייסטו וואס טו עס נישט אנערקענען, זאל איך דיך פרעגן עפעס אהרן, וויפיל מענטשן אין דיין שטאט טוען דיך אנערקענען אז דו ביסט רב פון שטאט? וויפיל? ניינציג פראצענט? אכציג? זיבעציג? זעכציג? פופציג? פערציג? האסט אפילו נישט צען פראצענט מענטשן און דו ביסט רב! גנב'סט געלט, עפענסט אויף א טריפה'נעם בית השחיטה, מ'שעכט דארטן כלחוך השור, און ס'גארנישט! און אפילו די בני יואל וואס האבן געהייסן די ערליכע האבן זיך שוין אויך געבויגן צו דיר, זיי האבן געזען אז ס'איז מער ווערד צו גיין מיט דיר ווי קעגן דיר. ס'איז געווען אמאל א איד, ער איז געווען אין מאסקווע א מסור, און ער איז געקומען אמאל ערגעץ אין א שטאט אין לעמבערג, און בעלזער רב איז פונקט דארט געווען, גייט ער צו, רבי, איר דערקענט מיך? זאגט ער, ניין, ווער זענט איר? ער האט שוין אויסגעזען מיט א גרויסן טשופ ווי א גוי. זאגט ער, איך בין דאך דער יושב חיים'ל פון בעלז. זאגט ער, דער רבי דערקענט מיך נישט? זאגט ער, יא, יעצט זע איך שוין ווער דו ביסט. פרעגט ער אים, וויאזוי ביסטו אזוי געפאלן פון א יושב אין בעלז ווערן א מסור אין מאסקווע? זאגט ער, רבי, ס'איז געקומען פון אנערקענונג. בעלזער האט שטארק אויפגערעגט, וואס האסט אנערקענט חלילה אז ס'איז נישטא קיין באשעפער אויף די וועלט? זאגט ער, ניין רבי נישט פון דעם אנערקענען, כ'האב אנערקענט ס'איז בעסער צו זיין א פריץ אין מאסקווע ווי א שלעפער א יושב אין בעלז. די זעלבע דא אויכעט, די בני יואל האבן אנערקענט ס'איז בעסער צו זיין א פרענד מיט רבי אהרן, ווייל ס'איז דא פראגרעמס מיט אלעם, זיי נעמען שוין היינט אלע מינע פראגרעמס, זיי זאגן אויכעט ס'איז נישט דא קיין באשעפער, חס ושלום, זיי זאגן אויכעט אונז עמיר לערנען אלעס וואס די גאווערמענט וועט זאגן עמיר אראפ נעמען בראשית ברא אלקים, ווייל זיי האבן אנערקענט, ס'קומט פון די אנערקענונג, נישט אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער, נעעע, ס'איז בעסער אז די גאווערמענט געבט טשעקס ווי מ'זאל זיך שלאגן, איטס איטס איטס א האול געים דיס האול טינג.

זאָגט ער, טאָ גײטס אַרײַן געהעריק אין אַ שפּיטאָל, װעט איר טרעפֿן קראַנקע. זאָגט ער נײן פֿון יענע האָט זיך ליב נעמען אַ זעכציקסטל. גמרא זאָגט, אַז מע נעמט איבער אַ זעכציקסטל פֿונעם קראַנקן. יאָן דאָרט האָט זיך ער ליבער נעמען אַ זעכציקסטל, ער זאָל בלײַבן מיט אַ קראַנקײט, און כ'האָב קומען צו אײַך, ער זאָל כאָטש בלײַבן מיט אַ פּאָר טאָלער. און זעלבע דאָ אױכעט. די בני-יואל האָבן אַנערקענט, אַז ס'איז בעסער צו זײַן אַהרנס פֿרענד, װי דעם אײבערשטנס פֿרענד, חס-ושלום. אַלץ בלאָף! כ'האָב ענק אַלץ געזאָגט. כ'האָב ניט קײנמאָל נישט געהאַלטן פֿון די בני-יואל. אַפֿילו כ'האָב זיך געמאַכט די מקווה, האָב איך געהאַלטן, אַז אַ מקווה דאַרף מען זיך האָבן. ווייל לויט די שקצים זיי זענען קענען זיי זאגן די ווייבער גייטס נישט אין מקווה ווייל ס'איז אהרן'ס מקווה, די די קענסט דאך נישט די משוגעים אבער זיי קענען זאגן פאר ביז איך ווייס מאנסי צו ווי, איז דאך קראנקע חברה דאס דאך אלס איז באמערקן יעדער וואס איז א קנאי יעדער וואס איז ארויס געגאנגען קעגן עפעס עט די ענד אוו די דעי האט מען געזען אז ער איז א ביט. דער א מענטעלי ריטארדעד פערסאן דא יעצט אויכעט, דער דוד שמידל, דער איז דאך א משוגענער אלע יארן געווען, איך האב ענק אייביג געזאגט וואס האט עטס אזוי פארגלייבט אין דוד שמידל, איך האב אים געקענט, איך געדענק ער געלערנט אין טבריה אין קארלינער כולל, ער איז געווען א לאו לייף, א גארנישט, יעצט קומט אויס אז דוד שמידל מיט דעם צודרייטן משה טובי' חוטא זונטאג מאנטאג טובי' חוטא, זיי האבן געפירט א מערכה, און די מערכה איז גע. פאלן, די גאנצע מערכה פון גראבן טויט איז ארויסגעקומען, איז במילא האבן זיי נישט אויף צו מאכן געלט און לויפן זיי יעצט נאך שטיינמאן, איז דאך אלץ מענטלי ריטארדעד קעיסעס, דארפסט וויסן יעדער וואס איז א קנאי, איז דארף מען זייער שטארק בודק זיין אויף אים צי דאס איז נערוון צי דאס איז ערנסקייט, און ביז יעצט די אלע וואס זענען געווען קנאים האב איך געזעהן ס'איז נערוון, הילל ריוון, איך ווייס ווי ער הייסט, חזקל ריוון, דאווידאוויטש, קומט צו צו מיר און ער זאגט מיר אז אונז קען מיר שיסן, איך האב מיך. געשלאגן מיטן שוויץ באד פון ביידע נאך אזעלכע רוצחים, אבער איך האב מיך נישט דערשראקן, איך האב אריינגעלייגט די הענט אין מיין הויזן טאש און איך האב אים געפרעגט זאג מיר ווי ווילסטו איך זאל דיך שיסן, אין קאפ צו אין הארץ, צו איך נעם ארויס די גאן גייסטו מיר נישט ארויס א לעבעדיגער, זייט דעמאלטס אין לעבן, ווען איך קום אויף ירושלים, ער הערט איך בין דארט לויפט ער אויפן אנדערן עק. פארק. און נאך א באנדע רוצחים, ליגנערס, לאו לייווס, עניוועי איז אהרן דעקלערירט עמטליך אז ער האט גארנישט מיט די קעפיטעל פון ארץ ישראל וואס דאס איז ירושלים, שטייסט? אויכעט א משוגע, דער מישט זיך אריין איבעראל, דאס מויל גייט אים, און סאטמאר מוז וואקסן מוזן זיי ווייזן אז זיי טוען פראטעסטירן, ווען נישט איז דאך די גאנצע זאך גארנישט, איז דאך עס שוין נישט, איז דאך עס גארנישט, ס'א ביזנעס ווי יעדע גרויסע ביזנעס אין אמעריקע, איז במילא טוען זיי די אלע משוגענע זאכן. סאו אהרן האט עמטליך דעקלערירט אז ער האט גארנישט קיין שייכות מיט דעם וואס אונזער פרעזידענט האט געזאגט ירושלים איז די קעפיטל און אז ער האט יא שייכות אדער נישט דאס מאכט דאס ציונות בעסער צו ארגער משוגענע נאר דער אמת איז האבן געטון א גרויס מיסטעיק איך האב געשריבן דעמאלטס א בריוו כ'האב אויך געמאכט א יוטוב וואס האבן עס געהערט טויזענטער צענליגע טויזענטער. די מענטשן, לאז דיך נישט אריין אין דעם, יעדע פרעזידענט האט געוויסט אז מ'קען ליגעלי דעקלערירן ירושלים פאר די קעפיטעל, קיינער האט זיך נישט געזוכט, פריעריגע פרעזידענט אבאמא האט עס געזאגט אויף א טעיפ אז ירושלים איז די קעפיטעל, בוש האט עס געזאגט, אבער קיינער האט נישט געוואלט דזשעפערדייזן די סעיפטי פון אמעריקע, עס איז די קעפיטעל, פיין, ס'איז אן די בוקס, ס'איז עניוועי אין יעדן בוק. פון יעדן דזשיאגרעפי בוק וועסטו עס טרעפן אז ס'איז די קעפיטעל. נאר וואס? האט זיך משוגע געמאכט. עס איז אן אנבעליוועבל נארישקייט וואס ער האט געטון אז ער האט אריינגעפירט אמעריקע אין אזא בלאטע. כ'בין געווען יעצט כ'בין אהיים געקומען פון ארץ ישראל און כ'בין געפארן אויף פענעמא בין איך געווען אין נוארק ניו דזשערזי ווייל דארט איז געווען די קאנעקטינג פלייט אזוי ווי עס איז געווען פֿיר און פארטאגס בין איך אנגעקומען פון ארץ ישראל האב איך געקלערט לאמיך אריינפארן און כ'וועל דאווענען אין א בית מדרש אין מאנהעטן. כ'וועל דאווענען. כ'האב אפגעדאווענט און דעמאלטס האט אויסגעפלאצט די באמבע אין פארטי סעקאנד סטריט, גאנץ פארטי סעקאנד סטריט, ס'הייסט פון טערטי פארט עיט עוועניו ביז פארטי סעקאנד געווען אנגעשפארט, מ'האט געזוכט עפעס א באמבע, נאך א באמבע, איר ווייסט וואס דאס קאסט אפ ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס, ביזנעס לייט מיט אלעם צאלן גרויסע רענטס, עס האט אויסגעפעלט פאר אמעריקע זייער וויכטיג, איז ביז יעצט מיט נארט קאריע, איך ווייס נאך נישט וויאזוי ס'וועט זיך ענדיגן, לויט ווי איך קען אמעריקע דעיל גאף אפ סאו בעד. הערסט, איך וויל דיר זאגן, זיי זאגן אז מ'עט נעמען דעם פרעזידענט פון נארט קאריע, מ'עט אים שיסן, מ'עט אים כאפן, איך וויל דיר זאגן, ער וועט זיצן אין די ווייט האוז אנשטאטס טראמפ, וואטש ענד סי, ווייל אמעריקע האט אזא מין סיסטעם דעט דעי מעס אפ עווריטינג דעט דעי פוט דעיר הענדס אין. האסט יענעם געוואלט שיסן, יענער האט געשאסן, אלל יו גאטע דא איז ווייפ אים אוט, און זיי זאגן אין די צייטונגען אין פֿופֿצן מינוט די האול קאנטרי איז ווייפד אוט, דעטס איט, גאו אין, קלין אפ די דזשאב. אבער ס'וועט עס נישט טון, ס'וועט נעגאושיעטן, באלד וועט טשיינע געבן א זאג איך קען נישט גיין מיט זיי, און דער וועט זאגן איך וויל נישט גיין מיט זיי, עט די ענד אוו די דעי וועט אמעריקע בלייבן דער שלעכטער, וועט מוזן אדער אליין גיין, אדער דא זאגן העי, קום אריין דא צו אונז אין ניו יארק אונז געבן מיר דיר איבער די פרעזידענט דזשאב, דאס איז וואס דאס גייט זיין. נאר דאס איז אמעריקע. יעדע זאך האט צו טון מיט א זמן. אלע מלחמות האבן צו טון מיט א זמן. די גאנצע מלחמה וואס איז געווען מיט עמלק איז אויך געווען אווערנייט. מען האט געהייסן שאול המלך ער זאל פארטיליגן עמלק, האט ער נישט געוואלט, און ער האט געווארט ביז מארגן. מארגן קומט אים שמואל הנביא זאגן, פארוואס האסטו עס נישט געטון? זאגט ער, איך גיי אים יעצט הרג'ענען. זאגט ער, ניין ניין, יעצט איז שוין צו שפעט. איז דער אר"י הקדוש מסביר אז ביינאכט האט ער געוואוינט מיט זיין פרוי און ממילא בלייבט שוין איבער די זרע של עמלק במילא האב איך גארנישט אז כ'על דיך הארגענען, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעדע זאך האט צו טון, טיים, טיים, די וועלט איז מקום און זמן, טיים ענד פלעיס. און מען שפילט זיך ארום אז מיר זענען די גרעידעסט נעישן און זאג ווידער א דרשה איבער די גרעידעסט נעישן, די גרעידעסט, די גרעידעסט, די גרעידעסט פאר וואט? און נאכדעם? ביסט אזא גרעיט נעישן פארוואס האסטו נישט קיין איין פאטריאט? געהאט. שטעל דיר פאר פרעזידענטן אין אמעריקע האבן אונז געוואלט אויפפירן, איר ווייסט וואס עס איז געלונגען פאר אבאמא, ער האט געוואלט מאכן אז דא אין אמעריקע זאל מען אנהייבן צו גיין מיט די פאטשיילעס און דאס זאל ווערן דא א מוסלים קאנטרי. ער האט אריינגעלאזט אין איין שטאט לעבן דעטרויט האט ער אריינגעלאזט הונדערט און צען טויזענט איליגעל אימעגרענטס און ער האט זיי באזעצט דארטן, ענד געס וואט? זיי שרייען יעצט זיי ווילן שאריא לאו. אין אמעריקע זאגט די כלל נישט, און די זעהן וואס ס'עט זיך אויסלאזן, ס'וועט זיין שאריא לאו, מ'דארף הארגענען מענטשן, מ'עט אפשניידן פאר אלע מיידלעך זייער קליטאריס, זאל נישט ווערן אראוזד, און דאס דאס איז וואס דא גייט געשעהן, ס'איז געווען דארט א שפיטאל וואס האט עס שוין געטוהן, און אזוי איז עס ארויסגעקומען. משוגע מטורף. עניוועי, אמעריקע איז א לאוסט קאנטרי, זיי זענען פארלוירן, זיי זענען צו גרויס און זיי האבן נישט קיין פאטריאטן, און. דעטס איט, דעי'ר לאסט, קענסט האבן אטאמישע באמבעס, אטאמישע באמבעס נעמט נישט איין קיין מלחמות, איז דא א ברידער קריג ביסטו אויף צרות, איין טאג ווען מ'זאל זיך פארלייגן אויפן ברוקלין ברידזש און אויף די וואל סטריט עריע און דא און דארט, יור פינישד, יור אלל פינישד, ווייל אונז האבן נישט קיין לאו עס זאל דעפענדן, און אז א פרעזידענט וועט מאכן אן עקזעקיוטיוו ארדער וועט מען זאגן ער איז א רוצח, און דעטס וואטס העפענינג. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב עדווערטייזד אז ס'איז דא א טעלעוויזשען שאו אין ארץ ישראל ס'הייסט כיפת הברזל און ס'איז דארט א מעשה, א בחור וואס איז געווען אין א ישיבה און מ'האט אים מאלעסטעט און ער האט געוואלט אייביג נקמה נעמען אינעם ראש ישיבה, דערסוף איז ער געגאנגען אין מיליטער און האט אלץ געהאפט אז איין טאג וועט ער טרעפן דעם ראש ישיבה און עט אים קענען שיסן, למעשה ווייסט דאך ווען די מענטשן זענען דאך נעבעך זייער פארביטערט איז למעשה האט ער זיך אליינס געשאסן. שרייבט מיר דא איינער עיט פאר פייוו פאר סיקס סעווען עיט

מיט א סיין אז ניינטי פראסענט אוו די דזשואיש פיפל אר מאלעסטערס, שרייבט יענער אה, זעהסט נחום וואס דו האסט אויפגעטוהן? סאו ליסן איף יו דאונט סטאפ איט איי דאונט קעיר. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, יעדער איז ביזי, מען זאל זוכן נישט נעגעטיוויטי, דער אברהם אגער איז ביזי, אלוועיס נעגעטיוויטי שנעגעטיוויטי. כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, נאווארדאק איז געווען אזא זאך אז מ'האט געארבעט אויף ביטול ה. ביטול היש מיינט אזוי, מען קען אריינגיין אין א דראג סטאר און זאגן איך וויל האבן א קילא ברויט, און יענער האט געזאגט איך פארקויף נישט ברויט, ניין איך וויל ביטול היש, איך מוז האבן א קילא ברויט, מען איז אריינגעגאנגען אין א דריי גוד סטאר, מען האט געזאגט איך וויל האבן א האמער מיט נעגל, מען האט זיך געמאכט אזוי מען זאל אויסזען ווי א בהמה אין די גאס, דאס האט געהייסן ביטול היש, יעצט וואס זאל איך מיט דעם זאגן, איך בין געשטעלט אז מען זאל ווייפען אוט פעדעפיליע, סאו פארוואס זאל איך אנהייבן צו רעדן יעצט פאזעטיוו, וואס איז פאזעטיוו, וואס איך זאל זאגן אה ברוך השם מען האט געצינדן טויזענטער אידן האבן. צינדן נעכטן חנוכה לעכט? ביי די וועי די אלע וואס זיי זאגן די ווירדזשין אויל מיט די אלע פון ארץ ישראל, ווערט גאר געוואויר ס'איז אפילו נישט קיין שמן זית, ס'טוט זיך אבער גארנישט עטס עטס הערן א טאג צוויי ארום, אבער למעשה ווען איינער האט א גראסערי פארקויפט ער נישט קיין האמער מיט נעגל, איך בין דא כ'האב געטאטשט א סאבדזשעקט וואס יעדער האט מורא געהאט עס צו טאטשן און איך האב געזאגט איך האב נישט קיין מורא וואס האב איך מורא צו האבן, סאו ער איז ביזי אז איך זאל האבן, איך זאל נישט זיין אזוי נעגעטיוו, און איך זאל וואטשן אויף דעם, און איך זאל. העי, הער אויס, די אלע באלאוניס הער איך שוין אסאך יארן, איך בין נישט אינטערעסירט פון ענק צו האבן צו טון, מיט ענק צו האבן צו טון. נאכדעם שרייבט איינער אריין דא אזוי, עיט פאר פייוו פאר סיקס סעווען עיט טו או סיקס, שרייבט ער, איי ריסיווד ארעדי אלמאסט טען קאמפלימענטס. פאר מיין מעסעדזש אגענסט נחום, איי דאונט אנדערסטענד וואי דו יו אל סענד איט טו מי עז א מעסעדזש פרייוועטלי, פליז סענד איט טו די גרופ, אה יו אר אל אפרעיד, פארשטייסט? קודם ווייס איך נאכנישט צו מ'האט דיר געשיקט, און אפילו ווען יא. אונז ווייס מיר אז ס'איז דא זעכציג זיבעציג פראצענט חזירים וואס זיי מאלעסטן אונזערע קינדער, ווי נאו דעט, יעצט האט זיך עס אפגעשטעלט ס'איז שוין דא מסתמא נאר דרייסיג פראצענט, באט ס'איז געווען ממש א אומגליק, מען האט געקענט קוקן אין א מקווה ווי ס'זיצן צוויי דריי חזירים א גאנצן פרייטאג נאכמיטאג, און מען איז געקומען און געגאנגען קליינע קינדער, זיי האבן זיך געשפילט און געפלאטשקעט, און יעדער האט עס צוגעקוקט ווי מען שטופט זיי אריין אין תחת אין די מקווה, ולא אמר ליה מידי, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, סאו ווי נאו וואט יוזד טו העפן, ענד ווי נאו האו קלין איט ביקעים נאו. סאו איך פארשטיי נישט, סאו דו ווילסט יעצט וואס, אז איך זאל אנהייבן צו פארקויפן? גראסערי פראדוקטס? איך בין אין אן אנדערע ביזנעס, און אז יענער זאגט ער איז פון די חברה וואס מען האט אפגעשטעלט, איך האב נישט קיין פראבלעם אז דו זאגסט, ס'איז געווען אזא אומגליק, נאכאמאל, וואן אוט אוו פייוו בחורים און וואן אוט אוו טען גערלס זענען געווען מאלעסטעד אין סקול, פון טיטשערס און פון מלמדים, און אין מקווה קיינער נישט געגאנגען צוויי אדער דריי יאר אן א דעם וואס מען זאל אים אריינשטופן אין תחת, זיי האבן געשיקט, ס'איז דא איינער, ער איז אן אייניקל פון דעם מלמד, עס איז נישט קיין חילוק, איך וויל נישט מאכן זיין איידענטיטי יעצט. ס'איז געקומען דארטן אמאל צו די אוהב שלום ווי איך דאוון, ווי איך פלעג דאווענען, און ער האט אנגעהויבן, איך האב מ'האט מיט מיך געמאכט טאקע משכב זכור אבער איך האב עס ענדזשויד און היינט לויף איך ארום איך מאך פאר אנדערע, וואט וואטס די ביג דיעל? האב איך אים געזאגט טו מיר א טובה, אין די שול זאלסטו נישט אריינקומען ווייל איך גיי דא צו צום ראש הקהל צו מארי נידלמאן און איך ווארף דיך ארויס פון דא, דו ווילסט טשעפען זאלסטו גיין צו דיין מאמען אויב זי לעבט נאך זאלסט אין איר אריין שטופן, דיין פיפיק, איך וויל מיט דיר נישט האבן גארנישט, טשעפען זאלסטו דיין מאמע. קיצור ער האט זיך שנעל אפגעפיצט פון דארט און ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען. ס'איז אלע סאקמערע בהמות מיט זייערע משוגענע זאכן. סאו עיט פאר פייוו פאר סיקס סעווען עיט טו או סיקס. שקויעך. נאר איך גיי דיר איך גיי דיך אויסלערנען איין זאך. איך האב נישט קיין מורא פון ענק. און איך גיי מיך שלאגן מיט ענק. יעצט מאיר דאסקאלאוויטש איז ארויסגעקומען פון תפיסה, ער איז שוין ווידער ארויסגעקומען, ער העט ארויסקומען און אריינגיין, ס'עט זיין גוט, איז האט ער באקומען א דזשאב, אזוי האב איך באקומען אינפארמעישן, איך ווייס נישט ווי עקיורעט ס'איז, ער האט באקומען אין ראקלענד קאושער, איז דארטן דא לעבן דעם א ספרים סטאר, און דארט האט ער באקומען א דזשאב, יעצט נאכאמאל, איך האב הנאה פון די אלע זאכן, איך האף ער העט נאך רעיפן נאך אסאך יונגלעך און אסאך מיידלעך, ער העט נאך אסאך מאל צוריקגיין אין תפיסה, איך האב הנאה פון דעם, עטס ווייסט פארוואס? ווייל עטץ האטס אים געבעקט, און איך האב מיך געשלאגן מיט אים, איז געקומען פאפא מיט דעם מיט יענעם, יעדער איז זיך געקומען פאר אים אננעמען, און ס'איז אויך געקומען אז דער פאפא רב האט געזאגט מ'זאל נישט לאזן זאל זיך גט'ן ווייל ער דארף האבן ער זאל זיין חתונה געהאט ווען ער קומט ארויס ער זאל האבן א ווייב, איך האב הנאה פון דעם, ווייל איך האב ענק אייביג געזאגט איך בין דא אז עטס זאלטס נישט זיין נאאיוו און סטופיד און אריינפאלן אומזינסט אינעם נישט מיט חזירים. באט איינמאל אז עטס שלאגטס זיך מיט מיר און די חזיר איז עקספאוזד נאר עטס זענטס שטערקער ווייל עטס האטס מער געלט און מער צייט נאכצולויפן עטס קענטס אונטערקויפן בעסער די שופטים דעם דיסטריקט אטוירני מיט די גאנצע צוות געזונטערהייט העי יו וואנע העוו סאטש א קאמיוניטי העוו איט יו גאנא העוו איט ס'פארט גוט דערווייל ס'פארט גוט פון ביידע זייטן קודם זעצט מען איין די אלע חברה און דער עולם טרויט זיך היינט נישט צו טאטשן, אבער די פאר משוגעים, די וואס זיי טרויען זיך, די זאלן רעיפן ענקערע קינדער. איך האף אז דאסקעלאוויטש וועט אנשוואנגערן א מיידל פון מאנסי אויך, און זי וועט גיין מיט א גראבן בויך צו ארומגיין און האבן צו מאכן האבן א רויטע בעיבי, און צו אריבערלאזן פאר די דורות הבאים אויך חזיריי. פארוואס? ווייל עטס האטס זיך געשלאגן. איך האב ענק אייביג געזאגט, מיין פראבלעם איז נאר אז מען האט באהאלטן אלעס. יעדער האט געוויסט א סעיף קאמיוניטי און ליטעל דיד יו נאו אז די ארגסטע חזירים און די ארגסטע רעיפיסט זענען געווען משמרת הפיפיק אבער איינמאל אז עטס ווייסטס ענד יו וואנט דעליבערעטלי טו מעיק דיס פאר א סעקס פרי קאמיוניטי גאו אהעד ווייל ס'איז זיכער דא צוואנציג דרייסיג און פערציג פראצענט וואס זיי מיטהאלטן מיט מיר אין דעם כאטש זיין סעיף משה רבינו האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים צוואנציג פראצענט זענען ארויס די איבעריגע אכציג האבן אויסגעפגר'ט אין מצרים. פארוואס ווייל זיי זענען געווען פון די סאקמערע קאקמערע חברה ווער ברויך עס ס'איז אונז גוט דא ווייל זיי זענען געווען גרויסע באאמטע ס'איז א שאד געווען צו פארלירן זייער כח געזונטערהייט ש ש און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן איים היער טו טיעטש יו רייט פראם ראנג ענד דעט יו קען עוואויד אז דיינע קינדער זאלן נישט זיין גערעיפט מיט אלע אנדערע זאכן באט איף יו ריעלי וואנע העוו דאסקעלאוויטש אין די גאס דו ווילסט האבן די אלע אנדערע חזירים אין די גאס נאו פראבלעם דו ווילסט האבן דער וואס האט געוואלט הרג'נען די מאסרי וואס האט נישט געוואלט געבן א גט, דו ווילסט האבן די אלע? טעיק מאני, גייטס פייטן פאר זיי, נאו פראבלעם, מארגן אז דו וועסט האבן א פראבלעם מיט א גט מיט דיינס א קינד וועט ער דיך אויך קומען הרג'נען, ווייל ער זעהט דאך אז ס'איז גארנישט צו הרג'נען, הרג'נען א מענטש איז א דזשאוק אין אמעריקע, נאו פראבלעם, דו וואט יו וואנט. די זעלבע געווען ווען כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז דא די גאנצע צייט דראגס שיסן זיך דראגס און זיי האבן דריי צייטונגען און יעדער האט עס באשריבן און נישט נאר דאס, ס'איז דא עפעס אין מאנסי שאפער צי וואס ס'איז. אויך געווען באשריבן דעם גאנצן ארטיקל אן צו פרעגן נחום ראזענבערג בהמות וואס איר זענט, וועם האט עטס וויי געטון? פאר ענק אליין! יעצט וועל איך ענק פארליינען וואס דא שטייט, אן דעסעמבער די טענט טווענטי סעווענטין עט עפראקסימעטלי טרי פארטי פייוו עי עם וואן אוו אווער מידנייט אפיסערס ריספאנדעד טו א ריפארט אוו א וויהיקל דואינג דאונאטס, יעצט וואס הייסט דאונאטס? דאונאטס מיינט די קאר דרייט זיך ארום.

נחום ראזענבערג, כ'האב עס אליין געהערט, ער האט א דריי פערטל שעה האט ער גערעדט דערפון, ער האט נאר פארגעסן צו זאגן אז אייבי בעיבי שטיין וויל ווערן א מיידל, עניוועי, די אפיסער ריקאווערד סעווערעל בעגס קאנטעינינג מאריוואנא, עדיבל מאריוואנא פראדאקטס, דאס האב איך געזאגט וואס מען לייגט אריין אין קעיק און מען לייגט עס אריין אין. סאו די קאנסענטרעיט קענעביס, דאס מיינט אז ס'איז זייער קאנצענטרירט דאס האט ער אויך געהאט, מ'דארף פון דעם ממש נאר א טראפ, נאכדעם חשיש האבן זיי אויך געהאט, עז וועל עז וועריעס פערעפעניליע, דאס מיינט די אלע וואס מ'ווערט היי אויף די דראגס, די טאטעל אמאונט אוו מאריוואנע ריקאווערד וואס אין עקסעס אוו.

ווער טשארדזשד מיט אנלאפול פאזעשן אוו מאריוואנע א ווייעלעישן. כ'האב ענק געזאגט אמאל, ווען דו נעמסט אויף א בחור פאר א היטש און ער מאכט אן עקסידענט, אבער אפילו ווען נישט, א פאליס שטעלט אפ און ער זעהט אז יענער האט מאריוואנע, ביסטו דער זעלבער שיטה, ווען איי טריי טו עקספלעין דיס, איך האב עס אמאל געזאגט, און איינער האט מיך אנגעקאלט איך קען נישט די לאו, און ס'האט מיך איינער אנגעקאלט א יאר שפעטער אז ער האט געהאט גרויסע צרות, ער האט גענומען א היטש אינעסענטלי, און ער האט געמוזט פרואוון אין קאורט אז ביי אונז נעמט מען אויף היטשעס און ער האט אים בכלל נישט געקענט.

אבער עס זיו עס עמך סאקמער קאקמער דראגס דראגס דראגס פארשטייסט וואס דא טוט זיך עטס האטס עס געוואלט אזוי יו וואנטעד טו ליוו אין דיס קאמיוניטי ליוו וויט איט איף יו קען ליוו וויט איט גוד ווען נישט האט עטס איין ברירה דו ווייסט דאך וואס יעדער טוט מען אווער דראגט זיך אדער מען שפרינגט אראפ פון די פון די דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש עטס גייטס ענק אויסלערנען איין זאך אז עטס גייטס אוועק פון אמת עטס גייטס אוועק פון ריכטיגן וועג.

וואן דעי יו גאנא לערן דיס ענד יו גאנא פיגער אוט, ס'איז געווען אמאל עפעס א מענטש, גאנץ א וואוילער מענטש געווען, געוואוינט דא אין די קאמיוניטי, טריי טו טיטש אס רייט פראם ראנג, און עט דעט טיים ווי ווער סטיל נאט עוועילעבל טו ליסן, דעטס אלל, יו גאנא לערן איט, ס'גארנישט, סאטמאר רבי האט געבויעט א קאמיוניטי, און דער סיגעטער האט עס צובראכן, סאטמאר רבי האט געוואלט אריין ברענגען אונז אביסל תורה און יראת שמים, און שקצים ארום און ארום האבן אים עס מסדר געווען. רעד דא מיט די בחורים. איינער האט ארויפגעלייגט אה, ער האט זיך נישט געשעמט, ער האט ארויפגעלייגט אזוי מיאוס אויפן דברי יואל, איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן, איך האלט זיך פאר א תלמיד, אזוי מיאוס האט ער ארויפגעלייגט, בין איך געגאנגען איך האב אים אנגעקאלט, איך האב געזאגט גייסט אזוי רעדן אויף א איד, איך מיין, לאמיר זאגן ער איז יא דיין רבי נישט דיין רבי אבער דאך געווען א איד א איש ציבור און מיט אלעם, זאגט ער נחום ער קען זיין געווען א גרויסער הייליגער מענטש, כ'בין מסכים צו דעם, אבער די רשעים ארום און ארום האבן אים געמאכט אויסזען ווי פאטאש מיט סקרעמבל אייער. מען האט נאכגעזאגט אין זיין נאמען וואס מען האט געוואלט, מען האט געטון מיט יעדן וואס מען האט געוואלט, און מען האט גע'רודפ'ט יעדן וויאזוי מען האט נאר געקענט, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט ער שוצט זיך אונטער די רבי און די רעבעצן, זאגט ער איך גלייב היינט גארנישט אין דעם רבי'ן, און איך וויל אפילו נישט וויסן, און ער זאגט אז די רבי, איך וויל עס נישט נאכזאגן וואס ער האט געזאגט, עניוועי עס איז נישט וויכטיג, דאס האט עזריאל גליק מיט די רעבעצן געטון, זיי האבן געמיינט זיי וועלן יעדן טעראריזירן און יעדער האט זיך געהויבן די הענט, יעדער האט אוועק געוואקט, קיינער איז נישט געבליבן, עווריבאדי וואקד אוועי, יעדע נארמאל רב. אטש ק, ער געמוזט קומען, ווייל טאמער נישט וואלט מען אים טעראריזירט. הי וואקד אוועי. דער צעהלים'ער רב איז געקומען מיט זיין טוליפ, ער איז בארעכטיגט געווען צו גיין מיט א טוליפ, יא, איז געקומען צום סאטמאר רב צום טיש, האט מען עס אים גע'גנב'עט. ווען די דאס האט אלעס האט מען געמעגט, פארוואס זיי האבן געהאט אפאר נערוון קראנקע משוגעים, וואס האבן געמיינט אז זיי טוהן מיט דעם א טובה פארן רעבין, זיי האבן דעם מענטש אראפגעברענגט אז די אוטסייד וועלט קוקט עס אן מורא'דיג קרום, קומען דער רב האט געזאגט דער רבי, דער רבי, האסט נישט געפאלגט האט מען דיך טעראריזירט, וואס איז א גרעיוו מיסטעיק די גאנצע הנהגה. און דאס וואס עטס לאזט דא צו יעצט דראגס מיט אלעם איז אויך געווען א גרעיוו מיסטעיק, און משכב זכר איז אויך געווען א גרעיוו מיסטעיק, נו איך האב געזאגט איך האב נישט קיין מורא, יא רבי נישט רבי, סאקמער קאקמער, ווילסט שיס מיך, ווילסט גיס מיך בליטש אין די אויגן, דעטס איט, איים נאט היער טו נעגאושיעט מיט די חיות, אהה ווילן זיי אויכעט נאך נעגאושיעטן. האט מען געזאגט איינער צו הארטנס מורא'דיג זאג סאקמער קאקמער ווייל ס'געווארן א סלאגאן איבער די גאנצע וועלט אין ארץ ישראל אויף די רעדיא זאגט מען עס שוין נאך דעם זאל לאמיר זיך אראפזעצן זאג איך אים פארוואס זאל מען זיך אראפזעצן אראפזעצן זעצט מען זיך אראפ ווען דו האסט א זאך וואס איך וויל האבן אדער איך האב א זאך וואס דו ווילסט האבן מאכט מען א דיעל איך האב גארנישט וואס עטס פארקויפטס עטס האטס גארנישט וואס איך פארקויף ענד דעטס איט ווי העוו נאטינג אין קאמען ענימאר כ'האב געוואוינט אפאר יאר אין וויליאמסבורג ענד דעטס איט איטס אווער. אראפזעצן? מיט וועם? מיט משה טעראריסט? מיט דעם גנב רוצח? דעם מערדער? מיט אים וויל איך מיך אראפזעצן? צו מיט זאליקא'ן? צו אהרן? אהרן איז גארנישט בעסער, ער האט אויך זיינע מערדערס. כ'האב מיך נישט מיט אים וואס צו זעצן, כ'וועל זאגן וואס איך וויל, און עטס האטס א ברירה. קום דינגטס א גוי אזוי ווי עטס האטס געדינגען אן איזרעלי מיט יארן צוריק, און ער זאגט מיר אם אתה לא תסגור את ההאטליין אני יורה בך. נישט צושפארן דעם האטליין, וועל איך דיך שיסן. דעטס אלל, דאס אלעס וואס קענסט טון, מער פון דעם קענט עטס נישט, עטס האטס געשאסן, האט דער אייבערשטער געוואלט ס'זאל נישט געלונגען, א מענטש דארף זאגן דעם אמת אפילו ווען ער שטארבט, אמת מארץ תצמח, פארוואס ווייל אז דו זאגסט דעם אמת וועט מען דיך הרג'ענען, מ'וועט דיך באגראבן, וועט עס ארויסשפראצן פון דארט, שוין, יעצט זעמיר געגאנגען ווייטער, יוי, ס'קאכט זיך, כ'האב געוואלט אביסל זאגן פארן עולם וואס ס'גייט פאר, דער אמת איז, א איד דארף טון וואס ער קען, נאכדעם אויב ער האט א זכיה איז נתת גיבורים ביד חלשים, און אויב נישט, איז אויך פארפאלן. דו דארפסט טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט. ווען איך האב אנגעהויבן דעם מלחמה קעגן דעם תחת, קעגן דעם משכב זכר וואס מ'איז מכשיל קינדער, קעגן די היימישע יוונים, קעגן אזעלכע משה דוד נידערמאנדלעך, מיט אזעלכע סאו גערופן סאטמארער רב זאליקא, בקיצור, באמת מ'האמיר געטאפט א וואנט. איך האב ביידע געזאגט פארן רבונו של עולם, ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי, איך בעט זאלסט צוקוקן וויאזוי אונז פלאגן מיר זיך פאר דיר, מען געט אונז מכות אין אלע זייטן, מכות, נאר וואס אז מען געט מכות דארף מען ווייטער טון, א איד איז נישט פטור צו טון ווייל ער כאפט מכות, דעם לייען מיר אונז קריאת שמע דריי אפאר מאל א טאג, אז אונז זאג מיר פארן אייבערשטן אז מיט מסירות נפש עמער דיך פאלגן, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך אפילו נוטל את נפשך ווי אר גאנע עט ליסט טריי עניוועי עניוועי זעמער נישט בארעכטיגט וועגן דעם זיך אפצולאזן פון זיך צו שלאגן פארן הייליגן באשעפער מיט זיין תורה דאס נאך אונז האמיר געלעבט אין א מצב ווי מען האט מכשיל געווען קינדער פאר גארנישט מילא אז צוויי אלטע אידן זיצן אין מקווה און שטופן זיך אריין דעם פיפיק איינער אינעם צווייטנס תחת. נע, הער אויס, זיי זענען אויף עידזש און זענען א גדול, און באמת ווייס איך נישט וויפיל דו דארפסט דיך אריינמישן דארט, אבער אז מען נעמט א יונג יונגעלע, א קינד, א קינד וואס איז לא נפתח עיניו, ער האט זיך נאכנישט געהאט צייט צו עפענען די אויגן, און זאלסט אים שוין אין דער ערד לייגן? האב איך געזאגט, איטס נאט גאנא העפן. און מען האט זיך געשלאגן, האט זיך געשלאגן, אז ס'איז געווען א מחיה. יעצט, די עיקר וואס א מענטש דארף וויסן אין א מלחמה איז עדיוקעישן, אבער אונז האבן זיך געשלאגן אויף אסאך פראנטן, מיר האבן זיך געשלאגן עדיוקעישן, מיר האבן זיך געשלאגן מיטן דיסטריקט אטוירני, אונז האמיר ארויסגעדרייווט א וועטערן נאך צוואנציג יאר פון זיין דזשאב און ער איז היינט א דרערדליגער, ער זאגט אז ער האט געכאפט אפאר סטראוקס, אבער דעיס קען מען מאכן, דעיס מוז נישט זיין ס'איז אמת. יחיאל בראנער האט געזאגט ער האט געכאפט א סטראוק, ער האט גענומען עפעס א גרויסע העווי מעדיקעישן, און האט זיך געזעצט לעבן א קאר'ס רעדל, און ער איז אריין געפארן אין א קאר, און מען האט אים אריין געטראגן אין האספיטל, און ער איז אפילו געזעסן דארטן א וואך צוויי פאר ריהעביליטעישן אין האספיטל, ער האט בכלל נישט געהאט קיין סטראוק, מען קען, מעדיקל קען מען היינט אנטוהן וואס מען וויל, כ'האב א חבר, א וויזשניצער בחור, עכ כ'מיין שוין היינט אן אלטער איד, וויאזוי האט ער באקומען א פטור אין צבא, ער האט אלץ געזאגט פארן. ער האט געזאגט פאר דעם באאמטע דארטן אז ס'שטעכט אים אייביג ביים הארץ, געמאכט אן עקסרעי און ער האט אריינגעלייגט זיין פינגער אין פראנט פון די עקסרעי, די פינגער, האבן זיי געזען אז ס'וואקסט אים א ביין, אמאל נישט געווען אזוי סאפיסטיקעיטעד די עקסרעיס ווי היינט, בקיצור מען האט אים געגעבן א פטור אז ער האט צו טון מיטן הארץ, אין מעדיקל קענסטו טון וואס דו ווילסט, נישט ממש אלעס אבער יו קען דו גאנץ אסאך, עניוועי. איז יחיאל האט איינגערעדט די גאווערמענט ער האט געהאט א סטראוק מילא האט ער זיך. איינגעשפריצענט, איטס אלל באלאוני. סאו אונז האמיר געהאט א מורא'דיגן טעסק, א מלחמה, איך האב געפייט אויף אסאך פראנטן ווייל כ'האב געזעהן אז טשארלס היינס איז קאראפט, האמיר אונז געפייט אים ארויסצוטראגן פון דארט, און איך האב אייביג געזאגט פאר דעם וואס איז געלאפן נאך טשארלס היינס, אייביג געזאגט דו זאלסט וויסן, אונז זעמיר נישט קיין פאלעטישענס און איך בין נישט דא צו פייטן אז דו זאלסט געווינען, פאר מיר איז נישט קיין חילוק ווער ס'זיצט אינעם דיסטריקט אטוירני'ס בענקל. איך וויל דו זאלסט פארשטיין אז דא איז דא קינדער אינוואלווד און מען הרג'ט זיי אוועק אזוי ווי מען הרג'ט אוועק פליגן און איינמאל אז וועסט דעיס פארשטיין העסטו פארשטיין פארוואס אונז העלפט מען דיר אבער אונז העלפט מען דיר בכלל נישט ווייל אונז האמער א אינטערעסע אז דו זאל זיין צו טשארלס היינס זאל זיין צו אן אנדערע זאל זיין.

ס'א פלעק אויף אונזער היסטערי, דעמאלטס האב איך געזאגט פארן רבונו של עולם ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען א בשר ודם, שפעטער איז ער נתעלה געווארן צו ווערן א מלאך, האט ער געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, ער האט געזאגט איך האב אויפגעשטעלט דא א מזבח פאר די נביאי הבעל און פאר די אמת'ע נביאים, אמת'ע נביאים האט מען נעבעך אויסגעהארגעט איזעבל, בקיצור איך האב אויפגעשטעלט דא א גרויסן מזבח און איך האב ארויפגעלייגט א פאר און ס'זאל אראפקומען א פייער פון הימל, וועט מען זעהן ווער דער אייבישטער איז. זאגט ער אבער אזוי אין זיין תפילה פארן אייבישטן. ואתה הסיבות את לבם אחרנית. מורא'דיגע ווארט צו זאגן, ווען נישט ס'שטייט אין פסוק זאג איך עס נישט נאך. אליהו הנביא זאגט פארן אייבישטן, העסטו מאכן דעם נס, איז גוט, און טאמער נישט, וועל איך זיי זאגן זיי קענען ווייטער דינען עבודה זרה, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז דעם אייבישטנ'ס שולד, ואתה דו רבונו של עולם האסט. זיי איבערגעדרייט זייער הארץ אויף צוריק צוועגס. מורא'דיג. ער איז געבליבן א נביא השם און ער איז געבליבן דער מלאך אליהו מלאך הברית און ער איז געבליבן דער וואס אליהו וואס וועט קומען מבשר זיין די גאולה. ווען נישט מען זעהט דאס אין תנ"ך טאר מען דאך נישט גיין דעם וועג. אבער דעמאלטס האב איך געזאגט פארן רבונו של עולם ליסן, אונז האמיר געטון וואס אונז האמיר געקענט. האמיר נישט געקענט טון מער פון דעם ווי ארויסצושטופן א וועטערן פון צוואנציג יאר וואס דער מענטש איז געווען א רוצח א גענגסטער. איך בין געגאנגען אין פראנט פון זיין אפיס אמאל פראטעסטירן איז געקומען צוויי פאליס און געזאגט מען זעצט מיך איין, דו ווייסט נישט וואס וואסערע א מערדרער ער איז געווען, האט אים אראפגעברענגט, איז אריינגעקומען דער נייער, און שוין. און למעשה האט ער אונז דאבל קראסט, האב איך דעמאלס געזאגט פארן אייבערשטן, ליסן, איף יו דאונט העלפ, העל איך אויך זאגן. ואתה הסיבות את לבם אחרנית. זיי מאכן משכב זכור מיט קינדער, גוד פאר דעם, לעט דעם קאנטיניו, ביקאוז דער'ס נאובאדי דעט שאוס אס דע לייט עט דע ענד אוו דע טאנעל אז איינער נעמט זיך אן פאר אונז. נישט דורך א שטיק צייט, און דער אייבערשטער האט זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה, ער האט זיך געהעריג אריינגעשטעלט, וואס האט ער געטון מיטן דיסטריקט אטוירני? אונזער פראבלעם איז דאך אז מען שטופט יעדן קינד אין תחת דעם פיפיק, קודם איז עס קריזיס און נאכדעם הרג'ט עס אוועק דאס קינד, האט דער אייבערשטער אים אריינגעשטופט, ער האט אים אריינגעשטופט אין די רעקטום אינעם תחת קענסער, ענד דעטס איט, הי נעווער מעיד איט, ער האט אפגעקאלט דעי שוד פרעי פאר אים, פרעי פאר אים, האט געזאגט הי איז נאט גאנע מעיק איט, ביקאוז גאד סטעמפד אים.

איך האב געבעטן, איך בין דא עוסק בדבר מצוה צו מאכן א מקווה, איך בעט דעם אייבערשטן, דו מוזט אונז העלפן, פון היינט מאל אן זאלסטו נישט אריינשיקן קענסער אינעם תחת פונעם גוי, זאלסט עס אריינשיקן אין די אלע וואס זיי העלפן צו קעגן אונזער מלחמה, זאלסט משה דוד נידערמאנען אין תחת אריינשטופן קענסער, און זאלסט אריינשטופן קענסער אין די אלע וואס זענען געווען ארום און ארום גאנזאלעס דארט אויבן אן, ווייל די זענען דארטן צו שטערן, און רבותי מארק מיי ווארד, איטס גאנא קאם ווערי סון. כ'האב אמאל געזאגט סרול האגער האט אנגעדרייט מיין אויף מיר, ער איז געווען דער וואס האט אנגעדרייט דעם גאנצן חרם, האב איך אים געזאגט סרול האגער דו וועסט נישט האבן קיין תקומה, דו וועסט זעהן, יעצט הער איך דער טאטע איז קראנק, איך האב אים געזאגט אז דיין טאטע וועט דיך באגראבן, דערווייל האט ער באגראבן דעם עלטערן זוהן, אבער קען זיין ער וועט נאך דיך אויך באגראבן, ער לעבט נאר דיך צו באגראבן. ס'זאל זיין א בן בחיי אבות. זאגט מיר אז דער חזר סרול האגער האט שוין צוויי קינדער אריבערגעגעבן פאר זיי, איך ווייס הערפיס, איך האף אז ס'איז נאר הערפיס, איך האף אז ס'איז נישט ארגערע זאכן, ווייל איך גלייב נישט ער האט אויפגעהערט מיט זיינע חזעריי. ער איז געווען א מנוול, ער איז קלאר געווען א מנוול. געווען א מנוול, האט מטמא געווען וויזשניצער בחורים איינס נאכן אנדערע, און ער האט געטענה'ט ער האט א קראנק ווייב, מיט אל די שווארצע יאהר האסטו זי געדארפט גט'ן. און בכלל האסט נישט געקענט האבן הצלחה מיט דעם ווייב עניוועי. ווייל דארט איז געווען א חתן מאל. און דער ישמח משה האט געשאלטן, און דיין פעטער וואס האט מסדר קידושין געווען האט דעם נעקסטן טאג געכאפט א הארץ אטאק, דער שידוך איז געווען קאנדעמט פון הימל ס'גייט נישט ארבעטן, ווייל דער ישמח משה האט געשאלטן, דיין טאטע האט א צוואה פונעם סקווערע רבי'ן. אז מען מוז מאכן א חתן מאל. האט ער געדארפט וויסן דאס איז נישט פאר אים, ס'איז זייער סימפל ס'איז דא נאך הונדערטער מיידלעך וואס מען האט אנגעטראגן פאר דיר דעמאלטס און דו האסט געזוכט א שידוך און ס'איז נישט געווען פאר דיר, אנבעליוועבל. עניוועי, נאכדעם הער איך אז ער האט הערפיס, צו ער האט נאר הערפיס, איך האף אז ער האט נישט עידס, נאכדעם הער איך אז ער האט אויפגעהערט צו מל'ען, צו ער גיבט אויף די מילה, און יעצט וועלן שוין אלע וויזשניצער אידן קענען געבן זייערע עלטערן א כבוד סנדקאות, ווייסט איך בין דאך אויך געווען א וויזשניצער פיזשניצער חסיד, ס'איז געקומען איך האב געדארפט געבן סנדקאות ביי מיין קינד, האב איך געזאגט מיין טאטן, טאטי דו ביסט דער ערשטער וועם איך געב, דו ביסט דער ערשטער.

א ברית איז געווען, און תורה איז דא ברוך השם מען קען לערנען, און ווי איז דער שידוך? פאר טעג דערויף האט מען אנגעטראגן א שידוך און ער האט ברוך השם חתונה געהאט, און ער איז היינט קיין עין הרע, עס איז אזוי אייביג געווען אז מען האט נעגלעקטעד סאטמאר רב דער משה טייטלבוים א מאכיל נבילות וטריפות, מען האט זיך געשלאגן אז ער זאל זיין דער סנדק, מען האט אויפגעגעבן די עלטערנס פריווילידזש אז זיי זאלן עס באקומען. סאו וואס האט עטץ? האט עטץ היינט א דור פון זנאים? אלעס איז אין דר'ערד? טאמער האט ער ענק נישט גענוג פוגם געווען ביי די ברית ווייל ער איז געווען סנדק האט ער ענק צוגעגעבן נבילות וטריפות א גאנץ לעבן אויך דאס איז דא דער פראבלעם מען רעכנט זיך נישט מיט עלטערן גארנישט. ווייסט איך האב גענומען אן איידעם, מיין איידעם זאגט אזוי, ער האט געגעבן פאר זיין טאטן,

און אזוי וואלט אלץ געדארפט זיין. איך וויל דיך פרעגן, וואס איז דער ברך משה א גרעסערע יחוס ביי דיר ווי דיין זיידע? איי, זיין זיידע איז א נואף? איך ווייס נאך נישט וואסערע א צדיק דער ברך משה איז געווען. איינמאל פרייטאג צונאכטס איז ער געווען אין פלארידע און נישט אריינגעקומען. ער האט פארשלאפן ווייל ער איז געגאנגען אין א גיי בעט זיך אויסרייבן, און ער איז געווען אן אלטער איד ביז ער איז געקומען צו זיך. איז שוין געווען נאכן זמן, איך וויל קומען נאכן זמן אהיים. אבער נישט געווען א גרעסערע צדיק ווי דיין זיידע. ער איז אויך געווען א זיידע. איז למעשה איז דאס א מורא'דיגע פראבלעם. געט אוועק פאר יענעם, מען האט נישט קיין דרך ארץ פאר די אייגענע משפחה, סאו סרול האגער פילט יעצט די היט, ווייל דער שייגעץ מאטעלע, דער גראבער מארמאראשער אנגעפרעסענער חזר, האט געכאפט פון יעדן סנדקאות, ער מוז האבן, אבעבעבעבעבעבע ער מוז האבן. מאטעלע, מען זאגט אז די קינדער גראטן אין סנדק, דו האסט א ישיבה, דו האסט א תלמוד תורה, וואס מען האט געפעצלט מיט יעדן, מען האט זיי אראפגענומען דארטן אין מאנסי, דא דארטן אין סעלער רום איז דא א בוילער רום, און דארט האט מען אריינגע.

און ער האט געזעהן ווי זי זייגט, ער איז געגאנגען קוקן דאס קינד, האט ער זי אנגעכאפט בהוד יפה, האט אנגעכאפט אירע דאדען, און שרייט צו אים דו ביסט דאך אונזער רב, זי איז געווארן קראנק, יארן גייט זי פאר טערעפי וועגן דעם, דעמאלטס האט מען אים צוגעשטעלט דעם שומר, ער זאל זיין, אן אים טאר ער נישט גיין, און ער אליין, ער פילט זיך אויך נישט גוט, ער, איך מיין ער האט אויך געהאט אמאל קענסער אויף די פיס צו וואס עפעס האט ער געהאט, און איך הער ס'האט אים צוריק אנגעהויבן צו ריאיריטעיטן, אויסער דעם פילט ער זיך נישט גוט ווייל ער קוקט מיט וועם ער גייט אין קאמפעטישן, ער האט אזוי, ער האט איין ברודער,

אז ער איז דער באנקיר פונעם טאטן, דער טאטע האט געזעגנט מענטשן, ער האט סראטשע געמאכט גרויס געלט, און רבי חיים מאיר'ל איז געווען דער וואס איז געגאנגען אין די באנק, ער האט עס דעפאזיטעט, ער האט געמאכט, און עס איז געווען גרעסער געלט, האט ער נישט געטראסט רבי חיים מאיר'ל, איז ער אליין געגאנגען, העי, יעדער האט א נטיה צו געלט, עניוועי, איז דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, דער סרול איז פינישט, איך האף נאר אז מען וועט דערלעבן אז ס'וועט זיין א. בן בחיי אז דער מענטש איז געגאנגען פאר גארנישט און ער האט זיך געהארגעט אפצושטעלן די מלחמה אז מען זאל די קינדער ווייטער קענען מכשיל זיין, און ער האט מיטגעברענגט פלאר מיט זיך, ער האט מיטגעברענגט די אלע קארטן קעפ, נישט וואלטן זיי געקומען, דא איז דא דער שטערן, דער שמוציאן, די משפחה שטערן, די שמוציגסטע משפחה וואס כלל ישראל האט. שמוציגסטע משפחה. דער שטערן האט איהם מסביר געוען אז אזוי ווי נחום איז א וויזשניצער און א וויזשניץ וועט נישט מיטהעלפן, ער וועט נישט גיין די מערכה ווייל ער וועט לויפן אויף וויזשניץ, איך וועל לויפן אויף וויזשניץ? דו פערד דו איך וועל לויפן? איך בין דא אין פאנאמא, איך וועל לויפן אויף פאנאמא? איך לויפן? איך דארף האבן דעם היימישן עולם דארף איך האבן. כ'האב געזאגט דא א דרשה שבת. און איך האב מסביר געווען מ'זאל נישט ארייננעמען מער קיין אורחים, מ'האט צוגעשפארט די טיר פאר אלע אורחים. ס'געווען מן השמים אז די פרוי וואס האט מיר צוגעשטעלט, זי ארבעט אין די קהילה, זי האט מיר צוגעשטעלט דא א האטעל אינמיטן, איך האב איר געבעטן זאל מיר עפעס ארויסשיקן א טעקס ריטורן, איך האב מיטגענומען זאכן צו ענדיגן דא, און איך האב איר געזאגט אז זי זאל עס ארויסשיקן אויף אימעיל צו מיין אקאונט. נעמט זי זיך גולעמען און קלאָצן אויף מיר, זי קוקט אויף מיר, כ'האָב מורא געהאַט, אוי וויי, ווער ווייסט וואָס כ'האָב שוין איר געטון? יעצט פרעגט זי, איך זעה דיין נאָמען דאָ אויפן טעקס ריטורן איז ראָזענבערג, זאָג מיר, דו ביסט דער פעימאָס ראַביי ראָזענבערג? זאָג איך אים, יאָ. איצטער גיט זי אַ זאָג, כ'מוז דיר עפּעס פאַרציילן, איך האָב אַ נעפיו, מאַקלעוו, דער וואָס אונז האָט מיר געהאָלפן איינזעצן אין ארץ ישראל, וואָס האָט באַקומען זיין, זיינע, יאָרן אין תפיסה, צוויי מאָל אַ מחותן מיטן סטייפלער, האָט מטמא געווען מיינס אַ נעפיו, ער האָט זיך אָנגעמ.

נאר אז די ישיבה האט א רעזעמעי, וויפיל בחורים ס'איז דארט דא, וויפיל שומרי שבת ס'איז געבליבן, וויפיל בחורים די ראש ישיבה האט ארויסגעווארפן, און טאמער איז דא דא די מינע גארביטש, דאונט גיוו עם א דיים, און מ'האט אויפגעהערט. העי, מען, זאגט מיר דא אפאר משולחים איר ווייסט נישט וואס איר האט געטון, זאג איך איך ווייס יא וואס איך האב געטון, איך האב דאס געוואלט טון, עטס וועטס נישט טרעטן אויף אונזער קינדער'ס בלוט, איך ווייס וואס איך האב געטון. האב עס געוואלט טון, איך האב געהאט סוקסעס עס צו טון. דו סרול איך ווינטש דיר א העפי לענדינג דו שייגעץ דו רשע מ'האט גענומען דעם גרעסטן באם דעם קלענסטן תלמיד חכם נאר ער איז זיין טאטענס זון האט ער אויסגענוצט די פאוער און ער גייט זיך שלאגן אז מ'זאל נישט האבן סעיפטי פאר די קינדער ווייל ער געוואלט זיין גארביטש ער האט דאך א זון מענדל וואס אין בארא פארק ער האט געוואלט רעיפן א מיידל אין די מיידל סקול מ'האט אים געכאפט וועגן די ווידיאו. וואס ווער האט געהייסן מען זאל עס אריין לייגן? ישראל האגער, נחום ראזענבערג, כ'האב באצאלט פאר דעם פון מיין טאש צו פייטן מיט לויערס אסאך געלט, מען קען חתונה מאכן צוויי קינדער היינט פאר דעם געלט וואס איך האב באצאלט פאר דעם, איך האב מיך געדארפט שלאגן מיט ישראל האגער, מיט סאקמער קאקמער, מיט משה דוד נידערמאן נידריגמאן, און מיט די אלע מענטשן דארטן, איך ווייס ווער נאך ס'איז געווען די די די שטערן, די שמוציגסטע סקאם אוו די ערט פעמילי שטערן, זיי האבן א היסטרי, דער שטערן אליין וואס איז מנהל אין סאטמאר. קודם רעדט ער מיט די בחורים ניבול פה, כ'האב א בחור האט אים ריקארדעד, כ'האב געבעטן ריקארדע מיר, ער פרעגט די ווייסע וואס קומט ארויס צווישן די פיס ווען ס'ווערט דיר הארט וואס טוסטו מיט דעם? דאס איז וואס מ'טוט מיט דעם, מ'דארף עס אריינשטופן דעם מלמד אין פיסק און ער זאל עס אויסטרינקען, און נאכדעם האט ער דאך געטוען אלע אנדערע גניבות, ער איז דאך שולדיג איבער די וועלט מיליאנען, ער איז נישט געלאפן דא און דארט און דארט און דא, פון ארץ ישראל אויף ענגלאנד. ווייל ער האט געזוכט א דזשאב, ער האט אפגעגנבעט די שטאט, ער האט געמוזט לויפן, און דאס איז אונזערע מחנכים פאר די קינדער. עניוועי, סאו ישראל האגער יאר אלסאו פינישט, און ווען דו וועסט שוין ווערן רבי וועסטו נישט האבן קיין הצלחה, און ווען דו וועסט שוין ווערן רבי וועסטו האבן א פלאפ, ווייל דו האסט געטשעפעט דעם אייבערשטנס קינדער. זיין דער אייבערשטער האט א מעטאדע, ווער ס'טשעפעט מיט יענעמ'ס מחילה לייגט ער אים אריין קענסער אין די מחילה, קען זיין דו האסט אויך באקומען קענסער אין די מחילה, אזוי ווי דער דיסטריקט אטוירני דער געוועזענער האט באקומען. יעצט, איך האב געשיקט א מעסעדזש, איך האב געזאגט פאר גאנזאלעז זאלסט וויסן אז דו האסט שוין די חברה ארום דיר, האמיר אונז שוין דיך נישט וואס צו גיין וויזיטן, דו ביסט ביי אונז אפגעפרעגט. וויאזוי דער אייבערשטער וועט מיט דיר ענדיגן ווייס איך נישט, יו אר פינישד יעצט. אין מיין מלחמה, איך האב דאך געזען וואס גייט פאר, איך געזען אז דא גייט זיין א פראבלעם, ווייל אונז קען מען נישט צוקומען צו די באהערדע, אונז קען מען צוקומען צום טיימס און צו אלע אנדערע צייטונגען, אבער צו די באהערדע קען מען אונז נישט צוקומען, שטעל דיר פאר, מיילעך שניצלער גיסט בליטש פאר נחום ראזענבערג אין די אויגן, דו ווייסט וואס דאס הייסט? ער האט מיך געוואלט בלינד מאכן. נאר למעשה האב איך געזעהן ווער ס'איז געווען, און ס'איז דא א גוי וואס קעגן איבער האט א ליקער שאפ וואס ער געהאט א ווידיאו, מ'האט אלעס געזעהן, איז ער געקומען קודם זיך באהאלטן צוויי דריי טאג און מאכט הייד ענד גאו סיק און נאכדעם קומט ער ארויס, האב איך דעמאלס געשריגן איך וויל נישט אז מ'זאל מאכן מיין קעיס דא אין ברוקלין ווייל דא איז סאטמאר באלעבאס. האבן זיי געזאגט ניין ניין ס'איז געווען דארטן דער אסיסטענט דיסטריקט אטוירני, א רשע א שייגעץ ער גייט מיט א קליין קאפל, איך האב געוואוסט מען וועט אים גראד זאגן וואס צו טון האב איך געזאגט איך וויל נישט האט די גאווערמענט געזאגט איך וויל יא, די דיסטריקט אטוירני פירט דאך אלעס, און דער סוף איז געווען אז ער האט נישט באקומען איין טאג קיין דזשעיל ער האט גארנישט באקומען, דער מען איז אף די הוק נאר אויף אזויפיל אז ער איז אויף פעראול, און טאמער ס'וועט זיין נאך קעיסעס אפן וויטש ביי די וועי ווען איך וויל איז דא קעיסעס אפען, מען האט שוין געסטראשעט מענטשן, מען האט שוין געטון אבער איך בין נישט אינטערעסירט, איך וויל אים איינזעצן פאר מיינע זאכן און נישט פאר אנדערע גארביטש, איי דאנט וואנט טו געט הים אינוואלווד וויט אדער גארביטש, און ממילא דאס האט די גאווערמענט נישט געלאזט, איז וואס טוט מען? וועט ער נאר נישט קענען ווערן ווייס פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, דאס איז די קאראפשען וואס דא גייט פאר, איך האלט אין איין שרייען אין אלע צייטונגען ווי אר נעווער גאנע קליים אוט אוו דיס עז לאנג עז די גאווערמענט דאז נאט. העלפ אס, אונז האמער נישט די זעלבע ווארט צו זאגן ווי די וואס זיי קומען אריין. פון פריעריגן דיסטריקט אטוירני די נעקסט מארנינג האט מען אים אראפגעלייגט, אזוי האב איך געהערט פון א צייטונג שרייבער, א מאה אלף זאגן ליסן וואטעווער העפענד העפענד אונז זעמער מיט דיר, ענד דעטס וואטס גאוינג אן היער, און איך טריי דאס ארויסצוברענגען, און ס'גייט צוביסלעך, ווייל היינט זענען די טשילדרען ווען מ'זאגט האבן די. ביגעסט רייטס דעט דער איז. סאו וואס האב איך געטון? איך האב געזען אז ס'טויג נישט האב איך גראד גענומען איין זאך, איך גיי עדזשוקעיטן די קינדער מיט די מאמעס פון די קינדער. די גאווערמענט? ווען דו האלטסט שוין ביי גאווערמענט איז שוין די קינד א געשטופטער אין תחת און אין פיסק און ער איז שוין פיניש. די גאווערמענט קען דיר שוין גארנישט טון. זיי האבן א פאנד אז מ'עט דיר געבן טערעפי. דעטס אלל. האב איך געזאגט איך גיי עדזשוקעיטן. נו, גייסט עדזשוקעיטן דעם היימישן עולם. נו וויאזוי קענסטו אים עדיוקעיטן? עסט אים זאגן א פינוס? עסט אים זאגן אן ענעל? ער ווייסט נישט וואס דאס איז. האב איך זיך מיישב געווען איך האב יעדן אין דר'ערד איך וועל זאגן א פיפיק וואס דאס ווייסט יעדער. די מאמע זאגט ווען זי רעדט צום קינד זאגט זי טאטש נישט דעם פיפיק נאר מאך דיר אויסזייפן דעם פיפיק דעטס די דעטס די ווארד פאר איט. און די מחילה און די תחת דעטס וואט איטס קאלד. איך האב געקלערט איך גיי יעדן עדיוקעיטן אז יעדע קינד זאל וויסן וואט. איז גאוינג אן? איך דארף נישט איך זאל רעדן ברמיזה, די מאמע זאל עס מיר זאגן נישט ברמיזה, איך זאג עס אים גראד, איך האב נישט קיין שום פראבלעם אים עס צו זאגן גראד, און דאס איז געווען פארוואס כ'האב געטשענדזשט דעם גאנצן וואקעבולערי פון די באהאלטענע ווערטער ביז א אפענקייט. איך בין גוט געפארן? הע, איך בין אזוי גוט געפארן, איך באקום נאך, ס'קלינגען נאך אין מיינע אויערן וואס מ'מוז אים זאגן, קומט א יונגעלע, ער וויל אראפגיין אין מקווה, און שטייט א חזיר און ער. פּנים צו דעם ייִנגעלע, קוקט ער, קוקט אים אָן. קינד, װײסט, ס'איז אַ מנוּװלישע זאַך הײַנט, זאָגט ער פֿאַר יענעם ייִד, ר' ייִד, טובֿלט אײַך און גײט אַרױס. ער שעמט זיך נישט, אַ זיבן-יעריק ייִנגל, װוּ האָסטו דאָס געהערט? ר' ייִד, טובֿלט אײַך און גײט אַרױס. מע טאָטשט אַ קינד, כ'האָב יעצט אױך באַקומען אַ קאָל. ס'איז אַ בחורל פֿון פֿערצן-פֿופֿצן יאָר. אַ ייִד אין מקווה האָט אים געטאָטשט. ס'געװען גראַד אין ארץ-ישׂראל, האָט ער מיר פֿאַרצײלט, און ער גיט אים אַזאַ דרײ-אױס, אַזױ, ער זאָגט אים נישט, דרײט אײַך אױס. ווייל ער האט דאך נישט געוואלט קיינער זאל הערן, ער געבט אים א דריי אויס אז נישט ער זאל זיין סייד ביי סייד צו אים נאר די פיפיק זיינער זאל זיין פעיסינג דעם מענטשן, און ער האט אים אזוי צוקוועטשט, ער זאגט נחום, איך בין אנטלאפן ווייל איך ווייס נישט צו ער איז געבליבן לעבן, א פצוע דכא איז ער זיכער געווארן, דעטס איט, באט ווי העד טו טיטש דעט, און איך נעם אויף דעם מער קרעדיט ווי אויפן גאנצן אנהייבן די האטליין, ווייל ווען איכ'ל בלייבן נאר מיט זאגן די אות ברית קודש און מען טאר נישט און מען טאר נישט אהער און מען טאר נישט אהין, עט די ענד אוו די דעי איז געווען א איד א גערער חסיד און געקומען אמאל צום רעבן שובבים און די רבי האט געוויינט די חטא הידוע חטא הידוע חטא הידוע די איד איז ארויס געגאנגען פרעגט ער איינעם ע ע אפשר קענסטו מיר זאגן וואס דאס איז דער חטא הידוע די רבי רעדט אזוי פון דעם זאגט ער איר ווייסט נישט זאגט ער ניין דאס מיינט די בחירות.

מען טאר נישט לעקן דאס, מען טאר דאס נישט טאטשן, אומזינסט האט דער רבי געמיינט מיט זיינע שובבים תורות, חטא הידוע, וואס איז חטא הידוע? בחירות, פארשטייסט א מעשה? דעם האב איך געזען אז איך מוז טשענדזשען די גאנצע עטיטוד, ווייל איך גיי נישט קענען מיט די גאווערמענט קאמפיטן מיט סאקמער קאקמער און מיט אגודה, און איך גיי נישט קענען לערנען אין א חדר די קינדער וואס דאס איז א פופיק און א תחת, און אז מען קען אריינשטופן אין דעם תחת ווייל דאס קינד ווען ס'איז קליין כאפט עס נישט, קינד כאפט נישט, יעצט האט מיר דערציילט איינער אז אין לאנדאן האט אים איינער צוגעבינדן ער האט אים אריינגעשטופט יענער האט געהאט א קינג סייז כלי און ער געהאט א קליין לעכעלע און ער האט אים צוויי מאל געמאכט משכב זכור אז ס'האט אים געבלוט אונז האמער דאס יעדן טאג די קעיסעס און איך זאג זיי גראד לויף אין האספיטל ווייל דו דארפסט באקומען ענטיביאטיקס און מען דארף דיך אויסקלינען ווייל יענעמס פופיק קומט שוין פון פינעף מחילות און ס'איז אינגאנצן אנגעמאכט מיט מיט גדולים שוין, סאו דאס איז געווען פארוואס איך האב געטוישט, ענד איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, איך ווייס נישט, לולא זכות אבותי הקדושים בין איך אויכעט א בארדיטשובער אייניקל, ווייס איך נישט פארוואס דער אייבישטער האט מיר געגעבן אזא מין אור הגנוז אז איך זאל וויסן וויאזוי צו פירן די מלחמה, ווייל ווען איך פיר ווען די מלחמה אויפן אלטן סאקמער אזיאטישן מארמאראשן וועג וואלט געווען דער חטא הידוע די בחירות, און אונז איז דאס נישט שייך ווייל אונז גיימער נישט צו די בחירות אין ארץ ישראל. ס'איז אויך שייך ווייל היינט נעמט מען אריין שמוציגע פאליטישן. איז מען געלאפן צו דעם שייגעץ שרול האגער ער זאל אונטערברענגען אידישקייט ווייל ער האט א זון, ער אליין איז א מנוול און ער האט א זון וואס האט געוואלט מ, ער געוואלט רעיפן א מיידל, מ'האט עס געזעהן אויף די ווידיאו, מ'האט אים ארויסגעווארפן. פארוואס? ווייל איך הייס האגער, איך מעג? לאזער האגער האט געמעגט איינזעצן א יונגערמאן אין דזשעיל, דער גראבער פיפל מאטעל האט א מאן געהייסן מ'זאל אים איינזעצן, נו, האט ער אים געוואלט איבערבעטן, האט אים יענער געזאגט ליסן, איך קען דיר נישט מוחל זיין, דו האסט צוגענומען מיינע יוגנט, דו האסט צוגענומען מיין ווייב, דו האסט. גענומען מיינע קינדער, די ווייב האט ער געהאט אין דרערד אבער די קינדער, פארשטייסט? איך בין א האגער, איך מעג, איך בין אבאוו די לאו. עניוועי, דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. משה דוד איך געב דיר א ברכה, ביסט מיין קאזין, טאמער עסטו שטערן דאס פראטעקטן קינדער זאלסטו קריגן אין תחת דעם זעלבן קענסער ווי דער פריעריגער דיסטריקט אטוירני האט געקריגן, דעם זעלבן, כאטשיג ביסט מיין קאזין. און איך וויל דיר זאגן עפעס, כ'על אפילו נישט קומען צו די לוויה, אפשר כ'על טרעפן אמאל דיין קבר, כ'על מיך אויספישן אויף דיין קבר, דו רשע וואס דו ביסט ארומגעלאפן, איט דאזענט העפען, איט דאזענט, ס'איז נישט אמת, אונז דארף מען נישט האבן דאס, איט דאזענט העפען, נאך היינט דא ביי זלמן לייב'ן אין תלמוד תורה, פינף זעקס מלמדים וואס איך וואלט זיי געוואלט פטור ווערן, ס'איז דא איינער א משוגענער וואס ער שלאגט ווי א משוגענער, און כ'ארבעט יעצט אויף דעם, און דעם זאג איך נישט זיין נאמען, און כ'ארבעט אים איינצוזעצן, עפעס א דזשאוק דאס? ער איז א נערוון קראנקער, ער איז פון די באקאנטע משפחה וואס זענען אלע געווען אביסל גערירט אויף די נערוון, ער איז א מלמד געווארן. א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוטן תמיד.